א גוטן ערב שבת קודש פרשת וארא, און איך האב מיך באוויזן. כ'האב געוואלט אנהייבן מיט צוויי וויכטיגע זאכן די וואך. איינס איז, אונז זעמיר דאך ביזי מיטן רבי'נס שיטה די גאנצע צייט, שיטה, וואס איז די שיטה? יענער זאל נישט נעמען קיין געלט און יענער זאל נישט, און מ'לויפט נאך נאך יעדן, א באנטש אוו רוצחים, משוגענע חברה. איך האלט אויך מ'טאר נישט נעמען געלט. די גמרא זאגט אין מסכת בבא בתרא אין השותפין, דף י' עמוד ב', זאגט די גמרא אזוי, איפרא הורמיז, דאס איז א נאמען פון א פרוי, אימיה דשבור מלכא, זי איז געווען די מאמע פונעם קעניג שבור. רש"י זאגט אין מסכת נדה דף כ' עמוד א', דיבור המתחיל איפרא, אז זי האט זיך אפגעהיטן פון טומאת נדה, און זי איז געווען זייער נאנט אז זאל זיך מגייר זיין, און זי האט אויך געשיקט קרבנות אויף מזבח, זי איז געווען א צדיקת. יעצט, שבור מלכא איז געווען א פרסישער קעניג, און ער פלעגט נעמען געלט פון אידן, און ער האט געגעבן געלט פאר ארעמע גוים. רש"י אין בבא מציעא, דף ע', עמוד ב', דיבור המתחיל שבור, זאגט רש"י נישט פאר גוים, נאר נכרים, אידן וואס זענען געווען ווייט פון תורה און מצוות. כ'וויל נישט אריינגיין אין אריכות אויף די גמרא איז דא אסאך קשיות, איין קשיא איז אז. איפרא הורמיז האט געשיקט דאס געלט פאר ר' אמי, ר' אמי האט דאך געלעבט אין ארץ ישראל און איפרא הורמיז איז דאך געווען שבור מלכא, מלך פרס, און נאכדעם איז ר' אמי געווען אסאך פאר רבא'ן. איך וויל נישט יעצט אריינגיין אין דעם גאנצן שמועס, איך וויל נאר קודם גיין צו די זאך, האט זי געשיקט פֿיר הונדערט גילדן פאר ר' אמי. למעשה ער זאל עס צוטיילן פאר צדקה, למעשה ולא קבלינהו, ער האט עס נישט אנגענומען פון איר, באלד וועמיר זעהן אין די גמרא פארוואס. נאכדעם איז זי געגאנגען זי האט עס ושוב שדרינהו קמיה דרבא זי האט עס געשיקט פאר רבא וקבלינהו ער האט עס יא גענומען, איז די גמרא יעצט מפרש וועגן דעם האט ער עס יא גענומען, זאגט די גמרא כאטשיג מען טאר דאך נישט נעמען קיין געלט פון קיין גויים. אבער וועגן שלום מלכות האט ער עס יא גענומען, ווייל ווען ער נעמט עס נישט וואלט די מלכות אויף אים מקפיד געווען. יעצט, כאשר שמע רב אמי, ווען רב אמי האט געהערט אז רבא האט גענומען דאס געלט פון די מלכה, איקפד, האט ער געהאט הקפדה, ואמר לית ליה, דען האט ער געפרעגט, צו דען ווייסט דען נישט רבא דעם דין אז מ'טאר נישט נעמען פון א גוי? איך לערן דאך דאס ארויס פון א פסוק אין ישעי' קפיטל כ"ז פסוק י"א, ביבש. קצירה תשברנה, ווען ס'וועט טרוקן ווערן די שניט, דאס מיינט דאס וואס איז אנגעוואקסן, איז עס פון זיך אליין זיך צו צעפאלן, צו צעברעכן, און דאס איז א משל אז די גויים, די איינציגע זכות וואס זיי האבן אז אידן, אז די אידן נעמען פון זיי צדקה, אבער טאמער מ'וועט נישט נעמען וועלן זיי צעבראכן ווערן. ס'דא, ביי אונז זאגט מען דאך יעצט ותן טל ומטר לברכה, ס'איז געווען דו ווייסט די גרעגאריען לוח, אנדערע לוחות, זיי געוואלט אלץ טוישן, און.

אז ס'איז זיי ממש זיי האבן דיסעפירן איז במילא טאר מען פון זיי נישט נעמען, אזוי פרעגט די גמרא וראובן פארוואס האט ראובן יא גענומען, ער האט געהאלטן משום שלום מלכות, ווען ער נעמט נישט וואלט זי מקפיד געווען, פרעגט די גמרא ורבי אמי נמי פארוואס האט ער נישט מורא געהאט פאר שלום מלכות, ענטפערט די גמרא. דלא למפלגינהו. ער וואלט עס זיין געדארפט צו צוטיילן דאס געלט פאר עניי עובדי כוכבים, און ממילא וועט זי נישט האבן קיין זכות ווייל עס איז נישט אנגעקומען צו קיין אידן ווייל מ'האט עס צוטיילט פאר גוים, האבן זיי נישט קיין זכות. בקיצור, די גמרא זאגט ווייטער אז רובא וואס ער האט יא גענומען, נמי לעניי עובדי כוכבים יהבינהו, האט עס אויך געגעבן פאר גוים. און רבי אמי דאיקפד, פארוואס האט רבי אמי מקפיד געווען? ווייל דלא סיימוה קמיה.

טויט און ס'ווערט לעבעדיג. עניוועי, דאס איז די גמרא פון אז מ'זאל נישט נעמען קיין געלט פון קיין גויים, ווייל ביבוש קצירה תשברנה, פסוק שטייט אין ישעיה פרק כ"ז, ביבוש קצירה תשברנה נשים באות מאירות אותה, איז די גמרא זאגט אז טאמער זיי האבן נישט קיין זכותים, זיי געבן נישט קיין צדקה, צו מ'נעמט נישט פון זיי, איז אזוי גרינג ווי מ'קען אייננעמען א פרוי אזוי גייט צעפאלן זיי. די גמרא פרעגט ווי אזוי מען קען געבן אן עצה צוריק צו בויען דאס בית המקדש פאר הורדוס, בקיצור איך וויל מסביר זיין א נקודה, אונז זענען דאך אלץ געווען ביזי יענעם צו רודפ'ן, קוק ביי דיר, דו ביסט בסדר? עניוועי, אונז נעמער געלט פון די גאווערמענט און אונז האמער גענומען אלע מיני געלטער, און די גאווערמענט האט זיך יעצט פארלייגט אמת ס'איז געווען מסרים, איך בין פראוד אז איך האב געזאגט די גאווערמענט אז ס'איז דא ביי אונז משכב זכר, מ'טאטשט יעדעס אינגל און יעדעס מיידל, איך בין זייער פראוד דערפון, און מענטשן קאלן אפ ווייל דו ביסט אריין צו די רעגירונג, זאג איך אים איך בין זייער פראוד, איך בין מוחל דעם אייבערשטן דעם גאנצן עולם הבא פאר אלע מצוות און מעשים טובים וואס כ'האב געטון, און די מצוה וויל איך דער אייבערשטער זאל מיר באצאלן מיט'ן אייבערשטנ'ס הילף, דאס איז מער ווערד ואת עלית על כולנה, דאס איז מער ווערד ווי אלע מיינע מצוות און מעשים טובים וואס איך האב געטון. פארוואס? ווייל ברוך השם ס'האט זיך אפגעשטעלט, איך בין יעצט דא אין ארץ ישראל, דא איז געווען א חורבן, איך האלט אין איין פאררעכטן דא, ס'גייט א מחיה, מ'האט מיך יעצט אפגעקאלט חי לייפליין אין די משפחה אז ס'איז דא דא א רבי אין בית וגן, דא דא א גרויסע רבי, ער דאווענט דינסטאג וואס מ'דארף דאווענען ראש חודש, איך וויי איך קען נישט זיין סדר היום, מ'וועט קומען אים זאגן, מ'זיצט שוין ביי אים חדשים מיט יארן, ס'קאסט לויערס אין די מיליאנען. און די מיליאנס איז בקיצור האט מען אים יעצט געזאגט די וואך אז ער זאגט איך קען דאך מיך שיסן אין אמעריקע דאס פירט דאך איינער אין אמעריקע זאגט מען אים ניין ניין ניין דאס פירט איינער וואס איז דא אין בית וגן שוין באלד א יאר וויאזוי הייסט ער נחום ראזענבערג יעצט ער קען מיך נישט ריפן ווייל איינער האט אים אמאל געפרעגט א שידוך צו ער זאל נעמען מיין זון צו נישט, האט ער געזאגט ניין, דער מענטש איז אין חרם, מ'נעמט אים נישט, ער פרובירט עס יעצט צו פאררעכטן ווייל דא מיין זון פלאגט זיך מיט א שידוך, און לאידך גיסא יענער פלאגט זיך אויך, נאר איך איך לאך אים אין פנים, האט מען האט ער געפרעגט צו ס'איז דא א וועג ווי אזוי מען קען מאכן אז איך זאל קומען צו אים, זאג איך אים איך האב נישט וואס צו קומען צו אים, איך האלט א חיה לייף ליין, זי דארף זיצן פאר די רעסט אוו האר לייף, קיינער גייט מיך נישט קאנווינסן אז די פרוי דארף גיין אין די גאס, איך בין געווען דא אין קאורט. זי געווען זי האט געזאגט זי קען נישט גיין פאר טרייעל האב איך געשריגן צום דזשאדזש זי קען נישט גיין פאר טרייעל איך בין מסכים זי איז משוגע ווען א פרוי טוט אזאלכע זאכן איז זי משוגע באט וועיט א מינוט לעטס טינק פאר א מאמענט זי באלאנגט אבער נישט אין די גאס אדער אין א משוגעים הויז אדער אין א תפיסה אין משוגעים הויז האט זי דאך נישט געוואלט גיין ווייל ס'וועט קומען איינער ער'ט איר אפרעיפן און ער'ט איר דערשטיקן אויך איך בין זייער פראוד פון מיין ארבעט איך האב נישט קיין שום פראבלעם מיט מיין ארבעט קומען זיי יעצט צו ניין דו ווייסט נישט ווייל דו און דו ביסט געגאנגען צו די רעגירונג זאג איך אים איך האב דאך געשריבן פינף יאר בריוון פאר אלע רבנים נאר דעמאלטס האט עטס געמיינט אז עטס האטס דעם אוזי גאן דערווייל האט עטס געזען איך האב דעם אוזי גאן עטס האטס נישט קיין אוזי גאן איך האב נישט קיין גאן איך מיין צו זאגן איך האב שטערקער געשאסן פון ענק יעצט און די וויזשניץ זענען שקצים זיי נעמען געלט שקצים שקצים שקצים שוין עטס זענטס די גרעסטע שקצים עטס נעמטס די גרעסטע זנות פראגרעמס עטס נעמטס עטס האט צובראכן משפחות דער אהרן טייטלבוים זיי טרערליגע צובראכן משפחות ווייל ער געוואלט האבן אין זיין אין ער האט געוואלט האבן אין זיין דאס האט ער אין זיין מוסד האט ער געוואלט האבן דארטן פון צובראכענע עלטערן די מקווה איז געווען איינגעגעבן אין קרית יואל איך ווייס נישט וויאזוי ס'איז היינט אז דאס איז א מעסאזש פארלער פאר קראנקע פרויען וואט וואט אר יו דואינג זענט עטס טאקע משוגע דארף מען אונז שוין טאקע נישט געבן פאר תשמישי קדושה גארנישט עניוועי און וואס איז יעצט געשען? ס'איז כ'ליין ענק פאר פון א צייטונג ס'הייסט די דזשואיש קראניקל פון לאנדאן.

יונגלעך און מיידלעך, און ס'איז אפגעטיילט עקסטערע די יונגלעך און מיידלעך אין אן אנדערע סקול. אז די מוסלימס האבן פאריאר זיך געשלאגן דארטן אין קאורט און די גאווערמענט האט געזאגט די מוזן צאמשטעלן אינאיינעם די יונגלעך מיט די מיידלעך, האבן זיי געזאגט אונז קען מען נישט רעלידזשען, זאגן זיי פיין דעמאלטס געבן מיר נישט קיין געלט, דאס איז וואס איך וויל ענק ארויסברענגען, קיינער וויל נישט צו'גנב'ענען אונזער תורה, קיינער ברויך עס נישט, דער גוי ברויך עס נישט, און ער וועט זיך נישט גיין שלאגן אז מ'זאל עס צו'גנב'ענען פון אונז, דו ווייסט וואס מ'וויל? נעם נישט קיין געלט. דאונט יוז אווער פיינענסעס, דאס איז דאך די אלטע סאקמערע קאקמערע שיטה, און יענער איד איז נישט קלאר אין די שיטה, ממילא טאר מען אים נישט געבן געלט חתונה צו מאכן, איי ער האט נישט צו באצאלן פאר די חתונה, זאל ער גיין אין דר'ערד, ער איז נישט קלאר אין די שיטה. אוי האט עטס געמאכט א גוטן דזשאב, נאר גאט איז א פאטער, איך האב ענק אייביג געזאגט, מיין האטליין האב איך אייביג געזאגט, עטס שלאגטס, עטס ווארפטס ארויס מענטשן, עטס האטס גע'גנב'עט און גע'גזל'ט פראפערטיס פון מענטשן, געסטראשעט מענטשן, געטון כל דבר אסור, אה, ווי לאנג ס'איז נאך א מהר ח, כאפטס אריין קינדערלעך, ווייל ווען ס'וועט קומען דער גאוה די לייט עטס אזוי גיין אין דר'ערד, פון ווי האט ער דאס געלט, פון ווי האט אהרן טייטלבוים געלט, ס'אלץ געגנב'עטע געלטער וואס מ'האט געגעבן פאר קינדער, דער סקווערער רבי פארט זיך יעצט אויף פרעשבורג, ער פארט כאפן דארט אפאר זונות און ער פארט כאפן אפאר משכב זכרים אינעם שוויץ, פון ווי האט ער דאס געלט, ער האט אפגעגנב'עט פערציג פופציג זעכציג זיבעציג מיליאן דאלער פון חינוך וואס מ'האט געגעבן פאר קינדער, די חיה די גנב. עניוועי, זאגט יעצט די גאווערמענט, פיין, די האסט רעלידזשען, נאו פראבלעם, קענסט טון וואס די ווילסט, אדער שטעלסטו צאם די אינגלעך און די מיידלעך, אדער עסטו באצאלן, עסטו דיר באצאלן אלע בילס אליינס, דעטס אלל, איז נאט א פראבלעם, סאו עס האט נישט מיט נחום ראזענבערג גארנישט ווייל מען איז אריין צו די גאווערמענט, חוץ פון דעם כ'האב ענק געווארנט די יארן איך גיי נישט צולאזן, איך דארף נישט קיין תורה, איך דארף נישט אז מען זאל לערנען מיט קינדער תורה, מען זאל זיי שטופן אין די מחילה, ווייל דאס איז די גרעסטע עבירה, איך האב דאס געשריגן די גאנצע צייט, איך האב א פאליסי, איך בין נישט קיין נאר, איז איך האב ענק געזאגט, און איך האב געשריבן בריוון פאר די רבנים, ווי דאונט ניד א תורה וואס ס'קומט אז די מלמד מעג אנכאפן א קינד ווי מען טאר נישט, ווי דאונט ניד סאטש ע תורה, דעטס איט, אזוי שטייט דארטן אין די גמרא, יאבדו אלף שלמה'ס ואל יעקר אות אחת מן התורה, טויזנט שלמה המלך זאלן ווערן פארפאלן. פארלוירן, און איין אות אין די תורה זאל זיך נישט רוקן פון פלאץ. שטויסאם געוואלט זיין, איך בין סאקמער, קאקמער, איך האב יעדן דאמינירט וואס צו טון, רבי חיים מאיר האט מיט ענק נישט געהאט גארנישט, ער האט ענק נישט געקענט פון מארמאראש און פון יעדע טייס, ער האט געזאגט איך האלט אז מען מעג גיין צו די בחירות, איך האלט אז מען מעג נעמען געלט פון די מדינה, און איך האב ענק שוין געזאגט רבי אברהם לייטנער, הרב הצדיק רבי אברהם לייטנער, איך האב געדארפט אמאל באקומען פופציג טויזנט דאלער אויף. צו עפענען א מוסד אין אוקריינע, כ'האב געבויט דארט א מקווה, ס'האט זיך אנגעהויבן צו דעוועלאפן, כ'האב געדארפט נעמען פון די סוכנות, האב איך געפרעגט הרב הצדיק רבי אברהם לייטנער, זאגט ער נחום נעם, וואס הייסט נעם, די רבי לאזט דאך נישט, זאגט ער דו ווייסט נישט, איך האב דיך אויסלערנען, מיין שווער דער ווייצענער רב, און די רבי האט אים געבעטן ער זאל איבערנעמען עפעס אין כפר שלום, עפעס א סאטמארע תלמוד תורה וואס די רבי האט דארטן געפירט, ער האט נישט געהאט קיין געלט, ער איז דאך געקומען דא אויף צו דעקן די חובות, האט ער געזאגט נעמטס עס געזונטערהייט, איטס נאט א פראבלעם, און ניין. האט די רבי געזאגט פאר דעם ווייצענער רב אז איך בעט אייך איר זאלט איבערנעמען די תלמוד תורה, זאגט ער אבער די רוב געלט קומט דאך אריין פון די לינקע חברה, האט ער געזאגט נעם דאס געלט, האט ער געפרעגט רבי איך פארשטיי נישט דו האסט דאך געזאגט אייביג מען טאר נישט, זאגט ער איך מוז דאך נישט געבן פאר מזרחי קינדער מיין אפגעהיטן געלט. פאר מזרחי קינדער קען איך דאך געבן מזרחי געלט. האט אים האט ער געפרעגט דעם רבי'ן נו אויב אזוי האסטו דאך א גוטע טענה וואס דארפסטו איך זאל עס איבערנעמען, זאגט ער איך הייס סאטמאר רב איך בין א קנאי איך קען מיר דאס נישט ערלויבן אזוי האט ער מיר געזאגט דאס אויף דעם בין איך מעיד ווער ס'וויל קען איך ס'אים אויף א ספר תורה שווערן און מ'האט גענומען און מ'האט געמאכט א שיינע מוסד דער רבי האט נישט געזאגט מ'זאל נישט נעמען קיין געלט דארטן ווי מ'קען נישט אויסהאלטן מ'קען נישט אויסהאלטן דעמאלטס ענדיגט זיך אלעס. מען רעדט מען זאל נישט נעמען די לוקזשעריס, די די מלמדים מיט די מיט די מיט ארויספארן מיט קומען און מיט פארן און מיט לאנטשעס און מיט די וויקעישן, עניוועי איז יעצט פארלאנגט מען אז מען זאל צאמשטעלן די אלע קינדער די זיבעצן הונדערט קינדער יונגלעך און מיידלעך אינאיינעם, שוין דאס איז געענדיגט די גאנצע תורה, איין שוטה נאר'ם האט נחמיה'ן איינגעזעצט אויף פופציג יאר און נישט, ער טויג דאך צו יונגלעך און ער טויג דאך צו מיידלעך, ער איז א זכר און ער טויג צו נקבה, עיבי בעיבי שטיין איז אויך א משוגענער ווייל. פארשטייסט? היינט קענסטו דיך שוין לערנען מיט מיידלעך אינאיינעם, דארפסטו דיך מאכן אז מיין ער טוט דאך עס נאר ווייל ער וויל זיך קענען דרייען צו מיט צווישן מיידלעך. רבותי, יעצט קומט דער גאוה דעלי' עטס עטס אזאלעכע מפלות האבן? עטס עטס נישט גלייבן וואסערע מפלות עטס האבן, און אין אמעריקע איז א פרי קאנטרי, ווייל זיי טענה'ן איין זאך, דו דארפסט נישט קאמפלעין, דארפסט נישט לערנען ענגליש, גארנישט, טו וואס דו ווילסט ווייטער, אבער איין זאך, האסט פיינענס דאס אויסצוהאלטן, איז גוט, טאמער נישט, יו העוו טו, מוזטו דיך אינטערוויי. סאו דאס איז יעצט די מעין זאך וואס איז יעצט אריינגעקומען פון די דזשעי סי, די דזשואיש קראניקל אין לאנדאן, אז די גאווערמענט פארלאנגט, זיי זאגן ווי נאט גאנע גאו אווער דיס, אונז פארלאנג מיר, מען זאל סעגריגעיטן די יונגלעך מיט די מיידלעך. און כ'דענק אמאל זענען געגאנגען די מיידלעך פון סאטמאר, מען האט זיי דורכגעפירט דארטן אין קווינס, און מען האט זיי אריינגעפירט אין ווייבער שול זיי זאלן זען ווי שיין די בחורים לערנען, און זענען געווארן היי און הארני, און איך האב פארפירט קעגן דעם. שוין יעצט קענט עטס אים דאסן שיקן ווייבער שול, ס'איז זיין אין ביהמ"ד עטס קענען האבן, און איך וויל ענק עפעס זאגן, סאטמאר זענען אזאלעכע דורכגעשוואלענע פארפוילטע שקצים, זיי וואלטן עס געטון, און די ווילסט עפעס וויסן זיי וועלן עס נאך טוען אויכעט, ס'איז נאר א מעטער אוו טיים האו דעי גאנא פעיס די ווארלד, דעטס אלל, ווייל איך קען זיי, אז זיי האבן געקענט לאזן משכב זכר כ'בין געקומען וויינען. דער שמש חזקי ראזענבערג מאכט משכב זכר, יענער טוט די. כ'בין קומען וויינען. משה עפשטיין האט זיך געדרייט, ער פלעג גיין אין אַכט מקווה'ס יעדן פרייטאג, ער האט נישט איז לכבוד שבת האט ער נישט געהאלטן אז די מקווה כשר און די איז געגאנגען אין אלע מקווה'ס און געזעסן איבעראל א שעה און אריינגעשטופט אין קינדער און איך האב זיי געזאגט

די אלטע הנהלות און מען גייט אנהייבן א נייע זאך ווייל עט די ענד אוו די דעי נעמט זיך דער אייבישטער אן פאר די אלע מענטשן וואס מען טוט אומזיסט אנטעגענייזן און בא'עוול'ען און באליידיגן. דאס איז די ערשטע זאך וואס כ'האב געוואלט זאגן. די צווייטע זאך האב איך געוואלט זאגן, איר ווייסט איך בין דא כ'האב געבויט יעצט א מקווה און איך לויף ארום איך טו פאר מקווה'ס, דא די מקווה האט געבויעט צענליגע מקווה'ס, צענליגע מקווה'ס, שטייט ביי שרה אמנו אז ווען זי האט געהאט א קינד האבן אלע אירע חבר'טעס וואס האבן נישט געהאט קיין קינדער געהאט קינדער, פארוואס? וואס האט עס דער אייבישטער געדארפט מאכן? ווייל דער אייבישטער האט געוויסט אז שרה אמנו וועט נישט זיין העפי אויב אירע חבר'טעס וועלן נישט האבן קיין קינדער, איר שמחה וועט נישט זיין הונדערט פראצענט, האט ער געזאגט ווייסטו וואס, I'll give them all a child. איז יעצט איז די זעלבע אויכעט. ס'איז דא, איך בוי מקווה'ס, איך האב נישט נאר געבויט די מקווה, איך האב געבויט אפשר פערצן פופצן מקווה'ס דא ארום און ארום, ס'איז געווען א מקווה דא, הערט א מעשה, וואס דער שם, דער בעדער איז געגאנגען יעצט צו ריטייערן האט ער אויסגעזאגט דעם רב צען יאר צוריק, כ'האב געזען ס'רעגנט נישט, כ'האב געוואלט עפענען אלע מקווה'ס, ווייל ער באקומט דאך געלט נאר אז די מקווה איז אפן, טאמער ס'איז צוגעמאכט באקומט ער נישט קיין געלט, און וואס איז געווען? ער האט אריינגעלאזט וואסער דורכן דאך. שוין, דאס אלעס. ער האט יעצט מודה געווען, ער זאגט פארן רב סאו יעצט איז עס דיין פראבלעם. האב איך געזאגט דעם רב אזוי, איך קען דיר באשטיין צו העלפן עס צוריק צו שטעלן ניי וואסער מיט אלעם, אבער איין זאך מיט דעם ער האט געוואלט דאס זאגן פאר די רבנים אז עס הייסט עפעס איז דא א קרעק אין די מקוה האב איך געזאגט מיט דעם גיי איך נישט מיט מיט דיר ווייל איך האלט אז מען דארף אויסזאגן פארן עולם יעדע אידישע טאכטער זאל צוריק גיין אין מקוה ווייל ס'איז דא פרויען וואס זיי וועלן שוין קיינמאל מער קיין מקוה נישט זעהן זענען געווארן זקנות משך די צען יאר און ס'איז דא פרויען וואס זענען שוואנגער און ס'איז דא פרויען וואס זענען, זיי האבן געהאט א קינד און זיי וועלן נישט גיין אפאר יאר יעצט צו מקווה צו אפאר חדשים, דאס אלץ איסורי כריתות. איי דער בעדער האט דיך פארפירט, דו האסט נישט קיין רעכט צו באהאלטן דעם שמוץ, איז במילא האב איך געזאגט דעם רב, איך גיי מיט מיט דיר דיר צו העלפן ווייל איך זעה דו קענסט נישט, אבער איך גיי נישט מיט מיט דיר אז מען זאל נישט פארציילן, און איך האלט דו דארפסט פארציילן. איך דארף עס נאר נישט טון ווייל איך בין נישט געווען די פירסט הענד, איך האב עס שוין נאר געהערט פונעם רב וואס איז א סעקאנד הענד, באלד וועט נאך דער בעדער זאגן אז ער האט געוואלט זיך נוקם זיין מיטן רב אבער ס'איז נישט אזוי, אין בני ברק ווען איך האב דא געלערנט איז געווען א מעשה, אפאר יאר פאר איך בין געקומען דא, ס'איז געווען א שבת גוי, ס'איז געווען אפשר צען יאר שבת גוי, אין חזון איש צייט, דער חזון איש האט אים פארקויפט די חמץ, אלעס. און אויפן טויטן בעט האט ער צוזאמגערופן די מענטשן און געזאגט רבותי איך בין א איד, נישט געמאכט קיין פרנסה, האב איך געזאגט איך בין א שבת גוי, האב איך כאטש געמאכט פיין פרנסה, איך האב געהאט טשולנט פון אלע אידישע שטיבער, און פארטיג. מ'האט געדארפט כשר'ן די כלים, די גאנצע שטאט האט זיך איבערגעדרייט, ס'איז געווען חמץ שעבר עליו הפסח, און אזוי ווייטער. סאו במילא, מיין שמחה איז זייער גרויס, איך האב געמאכט א מקווה. אבער וואס? ס'איז יעצט דא א מקווה. אין קינגסבערי, און מען האט געבויעט דארטן א מקווה, א שיינע גרויסע מקווה, און ס'איז געהערט פאר די יונייטעד סינעגאג מקווה, דאס איז דער ערנטרוי, רב ערנטרוי. בקיצור, וואס איז געשען איז, אז זיי האבן אריינגעלייגט, פערציג יאר צוריק האט מען דאס געעפענט, זיי האבן אריינגעלייגט גרויסע געלטער, און למעשה יעצט. ווי דער לענדלארד וויל צוריק די בילדינג ווייל פראפערטי איז היינט ווערט זייער אסאך געלט און מען האט עס צוריק מען האט נישט רינועד דעם ליעס מען האט עס צוריק גענומען פון זיי און ס'איז נישט דא מער קיין מקווה איינע פון די גרעסטע און די עלטסטע מקווה'ס וואס איז דא אין ענגלאנד און דאס טוט מיר מורא'דיג וויי דא בויעט מען א מקווה'לע קליין שטעטעלע כ'מיין און ס'איז צוויי מיידלשע שבת'ן וואס איז פערעס, און דארטן איז דא א מקווה וואס איז פערציג יאר אלט און מ'האט עס ליידער צוגעשפארט. ס'איז דא א איד הרב ר' מאיר פוזן, איז אן אלטער איד, ער איז קיין עין הרע מסתם ניינטי פייוו אדער ניינטי סיקס איך ווייס נישט, יעדן צווייטן טאג איך קאל דאך אים, איך בין דאך זיינס א תלמיד, איך בין זיינס א ידיד, יעדן צווייטן. קאל איך אפ ר' מאיר? אוי, מיין מאן איז נישט אינדערהיים, מיין מאן איז יעצט אין איטאליע פאר א מקווה, און איך בין דא, איך זיץ דא, איך ענדזשוי מיך דא, איך פאר נישט ארום. ער איז אין די לעצטע אכט וואכן געווען אין פיר מדינות אין די וועלט, אין אפריקע, דא און דארט, ס'איז אנבעליוועבל. און איך האב אים מוסר געזאגט אז אין לאנדאן איז נישטא קיין מקווה, און איך האב אים געזאגט, איך האב אים געלאזט הערן א טעיפ פון אים און זיין ווייב, אינגערמאן האט מיר געזאגט אין לאנדאן אז שוין צוויי יאר וואס זיין ווייב גייט נישט אין מקווה, זאג איך אים ביסטו דאך א צדיק א קדוש א פרוש, איך וויל קומען דיך זיך געזעגענען ביי דיר, זאגט ער משוגענער איך וואוין מיט איר ווען זי איז נישט ריין אויכעט, איך דארף נישט קיין מקווה צו וואוינען מיט איר, און איך האב דאס געלאזט הערן פאר ר' מאיר פוזן און זיין ווייב, איז זי האט אפגעקאלט רב פאדווא ווייל זי איז געווען יארן א מקווה אידענע, זי איז געווען א ספעציעלע מקווה אידענע ווען קיינער האט נישט געוואלט גיין, למשל מוצאי יום כּיפּור האָט זי געהאַלטן איר מאַן ביזי מיט הבֿדלה, און ביז זי איז נישט הײמגעקומען צוועלעװע בײַ נאַכט, האָט מען נישט אױסגעפֿאַסט. ער אַ צדיק, זי איז אַ צדיקת. איז די ייִדענע האָט אָפּגעקאָלט רב פּאַדװאַ און זי האָט אים זײער מיאוס אַרײַנגעזאָגט, און מע האָט געבױעט יעצט אין סאַטמער בױט מען יעצט, איך װײס, אַכצן צימערן צי זעכצן צימערן און אַ פּאָר שטאָק, איך װײס, ס'איז נישט אינטערעסאַנט, און יעצט גײט מען שױן בױען נאָך אַ מקווה. נישט איך, רב מאיר בױעט אַלעס. דער אַלטער רב פּאַדװאַ האָט אים געגעבן אַ בריװ, אַז ער איז באַלעבאָס אױף אַלע מקווהס אין לאָנדן. כ'מיין ביים היימישן עולם. סאו דא בויעט מען און מ'טוט און מ'מאכט, און אינגעלייט זאגן אז צוויי יאר גייט שוין נישט די ווייב אין מקווה און ער האט נישט קיין שום פראבלעם דערמיט, און דא גייט מען בויען מקווה'לעך דא און דארטן, און נאכדעם איז דא א גרויסע מקווה וואס מ'שפארט אפ. סאו רבותי, סטארט רעיזינג מאני, דעטס איט. כ'האב ענק פארציילט אז דער וואס האט מיר געמאכט די בעסקעט אריינגעלייגט אין די כלים, מקווה, קוים האט ער געשריגן קולות, ווייל ער האט שוין געמאכט צענליגע אזאלכע מקווה'ס, און ס'איז נישט קיין כלי, כ'מיין ס'איז נישט הער, ס'איז נישט אהין, ס'איז דא בריוון פון רב אלישיב אויכעט אז ס'איז יא א כלי, מ'קען נישט מצרף זיין די נקבים קטנים, קאלט מיך אפ צוויי טאג שפעטער, ער האט עס דורכגערעדט מיט א ערנסטן רב, ער מאכט פאר אים יעצט א כלים מקווה, און יענער האט געזאגט איך בין הונדערט פראצענט גערעכט. כ'האב נאר געוואלט זאגן אז מען טובל'ט אין א מילך קעסטל איז אויך די זעלבע, ווייל ביי די עקן איז עס צוגעמאכט, אין שולחן ערוך שטייט, אז די לאך מוז זיין אויפן נידריגסטן פלאץ און נישט קענען האלטן קיין וואסער, די מילך קעסטל דו טוסט עס א טראפ בייגן האלט עס געהעריג וואסער, און איך זאג קלאר אז מען טאר נישט טובל'ען אין מילך קעסטלעך, הגם ס'איז דא בתי מדרשים וואס לייגן דאס אריין, באט איטס ראנג, מ'דארף קויפן אין א סטאר א כלי און אפהאקן די פיר שפיצן און אויכעט מאכן א לאך. יעצט צו די לאך איז גוט אין די זייט צו ס'מוז זיין דווקא אונטן אויף דעם איז אויך א מחלוקת, איז אז מ'קען זאל מען עס זיכער מאכן אונטן און אז מ'קען זאל מען עס מאכן כמוציא רימון, על כל פנים עס איז אלץ שווערע הלכות און מ'קען נישט מיקל זיין ווייל טבילת כלים איז א דאורייתא, און ס'איז דא איין סעלושען וואס מ'מעג יא טון, מ'זאל נעמען די מילך קעסטל רב און מ'זאל אים איינטונקען אין א כלי מקווה. נישט הרג'נען חלילה, נאר לאז דעם דארטן דער זאל זיך אליינס ארויסקריכן. א שייגעץ טמא רופט אונזערע טייערע אידישע טעכטער וואס זיי טוען אלעס פארן אייבערשטנ'ס וועגן, זיי זענען מוותר אויף אלע זייערע תענוגים און זיי ברענגען קינדער אויף די וועלט מיטן גרעסטן מסירות נפש, זיי רופט ער מילך קעסטלעך. און אונז עסט מען פון זיין הכשר, ער געבט נאך יעצט א הכשר אויף די שחיטה וואס עקזיסטירט שוין נישט, יא לצים. כ'האב געוואלט זאגן כ'האב געטראפן דעם שבת א ברסלב'ער חסיד, געגאנגען אויף אן אנדערן וועג ווייל כ'בין כ'געהאט עפעס א שמחה אין פורת יוסף איז געווען שבת חתן, ס'מיינט שבת נאך די חתונה, און שבת חתן איז געווען ביי דעם רב רבי עטיה דארט ווי איך דאווען. בקיצור איז בין איך געגאנגען פון אן אנדערן וועג אנצוקומען צו פורת יוסף, ס'איז נישט קיין חילוק, למעשה טרעפט מיך א ברסלב'ער און ער הייבט מיך אן צו באפאלן און ער זאגט מיר זאלסט וויסן אז טאמער דו וועסט נישט אויפהערן צו רעדן אויף ר' נחמן אויפן רעבן אויפן הייליגן רעבן זאלסטו וויסן אונז גיימיר דיך באפאלן, זאג איך אים פאר דו באפאלסט א מענטש דארפסטו וויסן יענעם'ס סטרעטעדזשי, דו ווייסט נישט וואסערע געווער איך האב, דאס אפצושטעלן. סאו זאלסט קיינמאל נישט באפאלן מענטשן, דו ווייסט נישט וואס איך האב אפ מיי סליוו ענק צוריקצוטון. שוין, ער האט זיך אוועקגעוואקט. ס'דא יעצט אויפן טעלעוויזשן גייט גאנצע סיריעס פון זאכן וועגן די מוהרא"ש, די מוהרא"ש האט דאך איבערגעלאזט די אלע פרענק און בעלי תשובות, האט ער דא א גאנצע קבוצה און די טעלעוויזשן האט זיי מראיין געווען וואס איז מחליפין נשותיהם. כ'האב אמאל מסביר געווען ווען א רבי זאגט צו גרויסע זאכן מן הסתם האט ער אזא מין קלייענטעל וואס מ'דארף זיי צוזאגן גרויסע זאכן, בעלי עבירות. רבי נחמן האט צוגעזאגט גרויסע זאכן ער וועט ארויסשלעפן פון גיהנום, פשש קוק וואס דא גייט פאר, קוק אין יבנאל וואס ס'גייט פאר, און קוק אויכעט וואס ס'גייט פאר ביי לעיזער בערלאנד, מ'האלט אין איין קאמפלעינען אז ער האט זיך נאכנישט אפגעשטעלט פון זיין זנות פרשה, ס'איז ממש ס'איז א גרויל, פארשטייסט? כ'האב נישט געוואלט אנהייבן מיט דעם יונגערמאן, כ'האב אים נישט געוואלט זאגן וואס מ'גייסט מיך סטראשענען? דו ווייסט וואס גייט פאר אין ברסלב? און נאכדעם נאך א זאך, קען זיין אז רב נחמן האט אויכעט געסטראשעט, קען זיין אז רב נתן האט געסטראשעט, זיי האבן געשריגן זיי זענען נרדפים מען לויפט זיי נאך און זיי האבן נישט קיין מנוחה, איך ווייס נאך נישט פארוואס, קען קומען א ראציגער אינגערמאן, איך קען אים אפילו נישט, און סטראשעט ער וועט מיך באפאלן, און וואס האב איך געזאגט? איך האב געזאגט איך גלייב נישט אז דער רבי האט געזאגט ער וועט ארויסשלעפן פון די פיאות, מיט די פיאות פון גיהנום, און אז ער האט עס געזאגט האט ער עס נישט געדארפט זאגן ווייל דאס איז א פתח חרטה פאר אלע בעלי עבירות, שוין און וואס איז עק וועלט איך האב עס געזאגט, קוק וואס טוט זיך אין יבניאל, ס'איז אויף די טעלעוויזשאנס, ס'איז נישט קיין לגיונות, און קוק וואס טוט זיך ביי לעיזער בערלאנד, קיצור, ס'איז זייער זייער אינטערעסאנט. יעצט איינער שרייבט דא אויף א וואטסעפפ, שרייבט ער אז ס'איז געווען א רעבע, איז א פוילישע רעבע געווען, די סטריקוב'ע רעבע, קיצור, ער האט געזאגט ווען מ'האט אנגעהויבן צו פארן אויף די קברי צדיקים, האט ער געזאגט די זעלבע וואס איר, אפאר זנאים האבן עס אויסגעטראפן, און יעצט ס'איז אסאך זנות, נארוואס, עס איז אזא זאך. וואס קודם האט יעדער מורא צו רעדן און נאכדעם סטראשעט מען אוועק, אבער למעשה דארף מען זיך נישט דערשרעקן, אונז האמיר אונזער אפיניען, אונז ווייס מען אז די אלע זאכן נישט ווערד קיין סאך, אונז ווייס מען אז דער לעלובער רבי ר' משה מרדכי איז געפארן פון דא פון ארץ ישראל איז ער געפארן דארטן צו זיין רבי'ן אין פוילן, כ'דענק נישט ווער ס'איז געווען, איז ער געפארן מיט די שיף און ער איז איינגעשטאנען אונטן וואו די פערד וואו מען האט געהאלטן די פערד. מ'האט דאך נישט געקענט פארן מיט א שיף און נישט זעהן קיין הסתכלות אסורות, און ער האט זיך אזוי געמוטשעט וואכן, שטעל דיר פאר. שפעטער האט אים איינער געזאגט אז עס שטייט אז מ'פארט צו א צדיק, איז לייגט דער אייבערשטער ארויף די אלע פעלדער מיט די וועלדער מיט אלעם, האט ער געזאגט יעצט וועסטו זעהן וויפיל איין הסתכלות אסורה וואסערע א פגם ס'מאכט, אז מ'מוז ארויף לייגן אלע פעלדער מיט אלע וועלדער ס'זאל זיך אויסגלייכן דער באלאנס, פארשטייסט דאס וואס דא גייט פאר? מ'מאכט נייע זאכן און מ'ווייסט קלאר אז ס'פול מיט זנות, מ'ווייסט כדי מען זאל וויסן ווער די סטריקוב'ער רבי איז געווען. וועל איך ענק דערציילן א מעשה. איך בין געווען אמאל מיטן סטריקוב'ער רבי אין מירון אויף שבת. די קידוש איז געווען כאחד האדם, נישט ווי עפעס א רבי. ער האט געמאכט קידוש שנעל אלעס. פארוואס האט ער געצויגן אן עולם? ווייל ווען ס'איז געקומען צו זאגן דבר תורה, א פשעטל, האט ער אזא שיינע דבר תורה געזאגט, לומדות, האט ער געצויגן אן עולם. ער האט געזאגט די זעלבע וואס איך זאג. ס'האט אלץ א טרעוול עידזשענט אויסגעטראפן, ס'איז פול מיט זנות דאס פארן אויף קברי צדיקים. יעצט איז דא א מענטש, ס'איז א לייסענסד סייקייטריסט דא אין ארץ ישראל, און ער הערט אויס מיין האטליין, כ'האב דאס נישט געוואוסט, און ער זאגט מיר, כ'האב געזאגט וועגן ישראל פינטו אז זיין משפחה זאל זיך גיין אויסטשעקן צו זיי האבן נישט איינע פון די STD, סעקשועלי טרענסמיטעד דיזיז, זאגט ער מיר, קאלט מיך אפ און זאגט אזוי, הער מיך אויס, איך הער דיך אויס זייער א לאנגע צייט, און כ'האב מורא'דיג הנאה פון דיין האטליין, ס'פארט מורא'דיג גוט. דאס וואס דו האסט געזאגט אז זיי זאלן זיך גיין אויסטשעקן, דאס איז געווען די גרעסטע און די מאוסט וויכטיגסטע זאך וואס דו האסט נאך געזאגט אין דיין לעבן. פרעג איך אים פארוואס, דו ווייסט אז יענער איז געווען חלילה א בעל עבירה? זאגט ער ניין, באט איך זע אז ווען דו זאגסט עפעס איז זאגסטו צו די זאך, איט מעיקס א לאט אוו סענס, און דו געסט קאנסטראקטיוו עדווייס. סאו ברוך השם אבי מענטשן טוען שוין רילייזן וואס מיין האטליין עס. איך וויל ענק זאגן דא, קאלט מיך אפ היינט איינער און זאגט מיר, איר ווייסט איר האט ארויפגעלייגט דעם ר' מעכל לעבאוויטש'ס זון יואלי לעבאוויטש און ס'האט מיך בארירט, איט טאטשד מי, זאגט צו מיר, איך וויל אייך עפעס זאגן, איי האוו טו טעל יו די טרוט, את חטאי אני מזכיר היום, איך בין אויך מודה, זייט כ'האב געגט. א שטוב מיט קינדער און זי האט נישט אויסגעהאלטן אז די קינדער, ס'דא צווישן די קינדער ווען זיי ציען צום טאטן און אזוי ווייטער, און זי האט אנגעהויבן צו ריעלייזן אז ס'איז נישט יאשקע'ס מאמע, יאשקע'ס מאמע האט זיך איינגערעדט אז זי איז שוואנגער געווארן איז זי נאך געווען א בסילה, זי הייסט די ווערדזשין מערי רופט מען זי, זאגט זי כ'האב אנגעהויבן צו ריעלייזן אז און נישט דאס וואס מיין מאן וואלט געוואוינט מיט מיר וואלט איך דאך נישט געהאט קיין קינדער, האב איך אנגעהויבן צו ריעלייזן. מעיבי הי איז אלסאו א פארטנער אין דיס דיעל. כ'האב מיט אים מיספארשטענדענישן געהאט. העי, הי איז סטיל די פאדער אוו דיעז טשילדרען. ס'דא זייער אסאך וואס זיי נעמען עס ווערי קול, קאם און קאלעקטיוו. זיי האבן חתונה, זיי גט'ן זיך, און זיי זאגן פאר די קינדער ליסן יו העוו טו ריספעקט יור פאדער. הי סטיל יור פאדער. ווי דידנט געט אלאנג באט הי סטיל יור פאדער. די קינדער זענען די מאוסט געלונגענסטע קינדער אין די דיווארס לייף. זאגט זי מיר אזוי ווי כ'האב געהערט דעם טעיפ. האב איך צוזאמען גענומען. פאר לעכט צינדן אלע מיינע קינדער, איך האב זיי געזאגט, קינדער, כל מה שאמרתי לכו אתמול טעות היא בידי. גמרא ברענגט אז רבא האט געזאגט א גאנצע דרשה דינסטאג, מיטוואך זאגט ער אלעס וואס כ'האב ענק נעכטן געזאגט איז געווען א ביג מיסטעיק. זיך נישט געשעמט, זאגט זי כ'האב צוזאמגערופן די קינדער פאר לעכט צינדן, איך האב זיי געזאגט אלעס וואס כ'האב ענק געזאגט אויפן טאטן איז שקר מיט ליגנט, ווי דזשאסט דידנט געט אלאנג, ס'איז שקר, ער איז דאך דיין טאטע, ענד ווי העד גוד טיימס אין אווער לייף, און פון דעם זינט עטץ געבוירן געווארן, ענד איטס אלל לייז ענד אלעבייס, דעטס אלל, האט זי געזאגט. איי דזשאסט דידנט געט אלאנג וויט הים ענד איי דידנט ריעלייז דעט דער אר פיפל הו דאונט געט אלאנג. איט דאזנט מעיק הים בעד, איט דאזנט מעיק מי גוד, איט דאזנט מעיק הים גוד, איט דאזנט מעיק מי בעד, דזשאסט דידנט געט אלאנג. וויל איך ענק זאגן, דעם ערב שבת, אומזינסט צינד איך שבת לעכט, אומזינסט צינד איך אן די לעכט און איך וויין ביי זיי, איף איי דאונט טיטש יו טו ריספעקט יור פאדער, דען איטס אלל א דזשאוק, און איך וויל ענק זאגן, אונז גיימער ארבעטן אז עטס זאלטס קענען זעהן דעם טאטן, עטס זאלטס קענען, יו שוד לאוו יור פאדער, הי איז א פארט אוו יו, ענד יו אר א פארט אוו הים. פרעגן די קינדער, אבער מאמע איך פארשטיי נישט, וויאזוי האסטו געטוהן אזא זאך? האסט עס געהאלטן אין איין זאגן נאכאמאל און נאכאמאל, האו דיד יו דו סאטש א טינג? זאגט זי, כ'וועל דיר זאגן דעם אמת, ס'איז דא דער און דער שוואגער, ער האט מיך אנגעדרייט און אנגערייצט, און אזוי ווי איך האב געהערט, דעם טעיפ וואס הרב נחום האט ארויפגעלייגט, זי האט עס געלאזט הערן, ס'איז דא דרײַצן מינוט האט זי מיר געזאגט, זי האט עס געמאכט גענוג פרי אז זי זאל נאך קענען צינדן שבת לעכט, און דעט איז עקזעקטלי וואט יו העוו טו אנדערסטענד, ס'איז דא דא א פיין פוינט, ס'איז געווען א רשע, שמואל פריד, א רשע מרושע, ער האט געמאכט געלט פון אנדרייען ליגנט. א פרוי האט מיר געזאגט אז זי האט זיך נעבעך גע'גט לא עלינו, און שמואל איז געווען איר טוען. זאגט זי ביים בית דין האט שמואל גע'טענה'ט אין איר נאמען אזאלעכע טענות וואס זי האט אפילו נישט געוויסט אז עקזיסטירן. ער מוז דאך עס אבער טוהן ווייל ווען נישט וועט ער נישט קריגן די גראבע געלטער. איצט דער שמואל פריד האט א היסטארי. ר' מעכל לעבאוויטש האט זיך געעפענט א שול. האט שמואל געוואלט ווערן זיין דיין. און יענער האט נישט געוואלט שמואל'ן פאר א דיין ווייל ער האט געוויסט ער איז א טראבל מעיקער, א שייגעץ, א ליגנער, מיט אלע אנדערע זאכן. האט ער זיך מיישב געווען אז ער גייט באגראבן ר' מעכל, ער האט גענומען אן אלטן איד ווי ר' שלום לאופער, א איד וואס איז געווען ביזי מיט צדקה וחסד א גאנץ לעבן, און ער האט דעם איד אויך אריינגעמישט, ווייל זיינע איידעמער און קלאמפישטן זענען ר' מעכל'ס מענטשן, ענד עט די ענד אוו די וועי מעשה שטן הצליח, און ער האט אים אראפגעברענגט פון די מעפ. מען האט צאמגערעדט, פול מיט לגיונות אפן, מען האט געהאט עדות אויף יעדע זאך, מען איז געקומען צו ר' נתן יוסף מייזעלס, מען האט אים געזאגט אז ר' מעכל לעבעוויטש גייט זיין כת שאץ, געדענק איך ווען איך האב געלערנט דעמאלטס אין סענדז סטריט, ר' נתן יוסף האט אנגעהויבן אזוי צו לאכן, פרעגן זיי אים וואס לאכסטו, האט ער געזאגט, שאץ וועט ער זיין, דו ווייסט ווער שאץ איז געווען? שאץ האט געקענט אלע ספרים וואס איז דא, ער האט געקענט נגלה, נסתר, וואטעווער יו וואנט האט ער אלעס געקענט, און אין ציצת נובל צבי פון מהר"י ששפורט שטייט אז ווען ער איז געגאנגען אין מקווה ערב שבת, נאך די מקווה איז ער געווען אזוי הייליג אז ס'איז ארויסגעקומען פון זיין גוף, א ריח פון גן עדן. זאגט ער פאר שמואל פריד, מעכל לעבאוויטש וועט זיין שאץ, העט ער זיין, ער דארף טויזנט גלגולים נאכאמאל געבוירן ווערן ער זאל זיין שאץ. שאץ האט נאר געהאט דאס וואס ס'ווערט געברענגט אין פרשת אמור אין מאור ושמש אז זיי האבן געלערנט תורה שלא בטהרה, און זיי האבן געלערנט קבלה שלא בטהרה, און ממילא האט עס זיי זייער געשאט ביז זיי זענען געווארן קיצץ בנטיעות. אבער זיי זענען געווען גרויסע מענטשן, ער העט קיין כת שאץ נישט זיין. ווייטער. יעצט איז מען געגאנגען און מען האט איבערגעדרייט די גאנצע שטאט, און די סאקערס, איך רוף זיי שוין נישט רבנים, איך רוף זיי סאקערס, זיי האבן זיך געלאזט, יוי, מיט אונטערברענגען, יוי, כת שאץ, יוי, יוי. סאקמערע גארביטש, און מען האט אריינגעשלעפט אזא חשוב'ע איד ווי ר' שלום לאופער, וואס ער איז באמת געווען א חשוב'ער איד אלע יארן, איך ווייס, אונז זעמער א שטיקל משפחה מיט זיין ווייב, זי איז אויך א טשענגערער אייניקל, כ'ווייס אסאך מעשות פון דעם איד, ער האט א ברודער שמעון לאופער א גרויסער עושר, האט ער אים געגעבן געלט ער זאל נישט וואוינען אויף מארטין סטריט אין א געדינגענע דירה, ער זאל זיך קויפן א הויז, האט ער אים געשיקט צוואנציג טויזענט דאלער בימים ההם, שוין, ר' שמעון קומט דא אויף ראש השנה צום רעבן און פרעגט, נו ר' שלום ווי איז דיין הויז, כ'האב דיר דאך געשיקט געלט, זאגט ער דער רבי האט עס גענומען, מ'איז אריין צום רעבן, ער האט געגעבן אלעס פארן רעבן, דער רבי האט זיך גענויטיגט מיט געלט. איז געווען א צדיק, דער איד האט געהאט אורחים יעדן שבת, ער האט געטוהן, האט מען גענומען אזא חשוב'ן איד און מען האט אים אריין געלייגט אין אזא טינופת וואס די וועלט האט עס נישט געזעהן, זיינע אייגענע איידעמער זענען דארט געווען חסידים, און עס האט אויסגעוואקסן א כת שץ, שץ איז אויסגעוואקסן, בקיצור ער האט גענומען וימררוהו ורובו וישטמוהו בעלי חיצים, ער האט דעם מענטש אונטערגעברענגט אזוי עד קצה אחרונה. ער האט אנגעארבעט א גט, און אלץ איז געווען ווייל ר' מעכל האט אים נישט געוואלט נעמען פאר א דיין, נאר פאר דעם, א פערסענעל נגיעה, און דאס איז געווען סאטמאר אלע יארן, נישט יעצט, נאך אינדערהיים, די זעלבע באלאני געווען אלע יארן, וועם מ'האט געוואלט האט מען באגראבן, בקיצור, איז למעשה דער ר' מעכל האט געהאט אזא וואוילע שטוב, אז שמואל אליינס האט גענומען פון דארטן א שידוך פאר זיינס א קינד. נו אויב ער וועט זיין כת שץ גייסט דיך משדך זיין מיט א כת שץ וואס ער גייט ווערן שץ? און ס'איז סאקמער גארביטש. אומגעברענגט דעם דעם איד'ס שטוב, ממש אומגעברענגט, עד כדי כך, איך קען איינע, איך האב זי געטראפן אמאל אין ספרינג וואלי דאכט זיך מיר, איך דענק נישט ווי, זי האט מיר געזאגט זי איז ר' מעכל'ס טאכטער, איך גלייב נישט אז זי איז א שומר שבת אפילו, און איך האב געהערט זאגן אז ס'דא איינע אין משוגעים הויז אויכעט, דאס אלעס האט מען געמעגט? און אלע רבנים האבן אונטערגעשריבן און מיטגעטאנצט אויף אזא גארביטש? עטס האטס א חשבון אז משיח גייט קומען היינט אונז אויסלייזן? טינק טווייס. הגם אונז גלייבן בכל יום שיבוא, אבער דאס איז נאר ווען דער אייבערשטער וועט האבן אויף אונז גרויס רחמנות, ווען נישט וועט זיין גרויסע צרות פארדעם, דאס בלוט פון די אלע מענטשן איז נישט הפקר. שפעטער האט אים נעבעך אפגעגעט דאס ווייב אויכעט, געבליבן אליינס. נאר ווען דער שמואל פריד דער רשע נאכנישט געווען צופרידן האט אים גערודפ'ט. ביז ויהי היום האט עם דער אייבישטער געהאלפן און געטראפן א זיווג שני. ער האט געטראפן פונעם איהעלער רב'ס טאכטער, און וואס איז געשעהן? זיין שווער האט זיך גענומען וויינען, אויב פארן איהעלער איז ער גוט פארוואס איז ער מיר נישט גוט געווען? האט עם דערציילט ער וועט זיין שץ און מען מוז עם גט'ן און מען מוז און מען מוז. א טאטע פון כ'ווייס צוועלף דרייצן קינדער. אזוי האט אויסגעזעהן גאנץ סאקמער קאקמער נאך אינדערהיים אויך. און איך וויל ענק עפעס זאגן, דאס וואס איך זאג סאקמער קאקמער ווייל מען רעדט יעצט פון סאטמאר בעלז האט נישט אויסגעזעהן בעסער, ס'איז אלס געווען פול מיט שקר חניפה און רציחה, דאס אלעס. עניוועי, לסוף, ער האט געהאט נאך זעקס קינדערלעך כן עין הרע, און האט זיי ברוך השם אלע זייער שיין חתונה געמאכט, און ער זעהט פון זיי נחת. און שמואל פריד דער רשע מרושע מאכט זיך אויך צוביסלעך חתונה זיינע קינדער זיי געשיקט אויף ארץ ישראל אלע. ווייל אין אמעריקע וואלט קיינער נישט געטאטשט דעם רשע. די היסטערי פון שמואל גייט נאך ווייטער אויך. ווי ס'איז געווען עפעס א ליגנט, ווי ס'איז געווען ערגעץ צו מאכן געלט איז ער דארט געווען. ער האט א טאכטער אין ארץ ישראל וואס זי ארבעט פאר א סקול דא, און דא איז געווען א פרינציפעל וואס האט מטמא געווען אידישע טעכטער, און אונז האבן מיר זיך ארומגעשלאגן מיט אונז זאל מיר אים ארויסשטופן. מען האט מיר ברוך השם זוכה געווען ארויסצושטופן, אבער למעשה האט שמואל גענומען זיין טאכטער און זי מיט שמואל'ן זענען געקומען טענה'ן אז ס'איז נישט אמת און ס'איז אלעס אין ארדענונג, אבער ס'האט זיי גארנישט געהאלפן, אז דארט וואו ס'קומט צו פראטעקטן אידישע טעכטער וויל קיינער נישט שטערן שמואל פריד מיט זיין טאכטער, און שוין, נאכדעם איז דער שמואל פריד געגאנגען און ער האט אויך גענומען א קינד פון ר' מעכל לעבאוויטש, ר' מעכל האט א וואוילע שטוב געהאט, איז ער געגאנגען און ער האט צוגענומען פון דארטן א קינד. חתונה געמאכט, אפילו ר' מעכל האט נישט געוואלט, סאו ווי שלעכט האט ר' מעכל געקענט זיין אז שמואל איז אים געווארן א מחותן און שמואל איז אים נאכגעלאפן? דאס איז די סאקמערע קאקמערע בלאף, ס'איז איין שטיק בלאף גאנץ סאקמער. נאכדעם האט מיר איינער פארציילט אז ער האט געלערנט אין קאשויער ישיבה און מ'האט געוואלט קויפן פארן קאשוי רב עפעס א מתנה, מחייב געווען יעדן בחור אזוינפיל און אזוינפיל געלט. געהאט. דער בחור האט נישט געהאט, זיין טאטע איז געווען אן ארעמער איד, האט ער נישט געגעבן, איז געגאנגען שמואל פרידן, ער האט אויפגעקאלט זיין טאטע און ער האט געזאגט, זאלסט וויסן, דיין זון איז געהארגעט געווארן אין א קאר עקסידענט, און ער ליגט דארט און דארטן אין יענעם טשעפעל. שפעטער ווען קאשוי רב איז געוואויר געווארן אז מען האט עס געטון, האט ער געהייסן אז שמואל פרידן מוז גיין איבערבעטן דעם איד. יעצט, צו ער איז געגאנגען צו נישט ווייס איך נישט, דער איד האט אים מסתם קיינמאל נישט מוחל געווען. שמואל איז געווען א משוגענער לאו-לייף, א גענגסטער, א טעראריסט און א מערדער. אז איינער ווערט געבוירן מיט רציחה ווערט ער א שוחט, שמואל איז געווען א משוגענער רשע איז ער געווארן א טוען, דאס איז די בעסטע דזשאב פון די שקצים. און דאס איז וואס דא איז פארגעגאנגען די גאנצע צייט, יעצט איז געקומען אזא יונגל ווי יואלי לעבאוויטש, האט אים נישט געלאזט וויפיל זעכצן צו אכצן יאר רעדן צו זיין טאטן. עטס זעהט וואס א צובליטיגטער מענטש ער איז? עס איז זיין טאטע און דער יואלי. ער רופט זיך פעסטער רבי. ער איז אזא געלונגענער מענטש, וואס דו ווילסט קען ער, ער קען משמח זיין מענטשן, ער קען זאגן דרשות, ער קען בדחנ'ען, ער איז א מורא'דיגער געלונגענער מענטש, האט מען צוגענומען זיין טאטן פון אים אויף אזויפיל יארן ער זאל נישט קענען זאגן העלאו טאטי, דאס איז געווען אונזער סיסטעם פון אויפברענגען קינדער. נערוון קראנקע משוגעים האבן אונז געפירט, און אלעס איז געווען געלט. די פרוי האט מיר געזאגט ווען שמואל האט אראפגעלייגט די טענות, איך האב בכלל נישט געוואוסט פון דעם. ס'האבן מיר געשפילט אין חדר טעלעפאן, עטס געדענקטס? טעלעפאן איז געווען אזוי, ס'געווען דרייסיג קינדער. איין מענטש האט געזאגט, לאמיר זאגן איך הייס נחום ראזענבערג. כ'האב מיך אויסגעדרייט צו דעם וואס איז געזעסן אונטער מיר, און כ'האב אים געזאגט איך הייס נחום ראזענבערג. יענער. האט שוין געזאגט גאר אן אנדערע מעשה, און אזוי איז געגאנגען יעדער איינער האט געטוישט די ווערזשען, ווען ס'איז אנגעקומען צום דרייסיגסטן יונגל איז עס געווען אזוי רחוק פון וויאזוי ס'האט זיך אנגעהויבן אז ס'האט נישט געהאט קיין שום העד נאטינג, האט די טיטשער געוואלט זעהן ווער האט פארדרייט דאס ווייל יעדער האט זיך געדארפט איבערגעבן איך הייס נחום ראזענבערג, סאו ווי האט זיך אויפגעהערט די טשעין האט מען געזעהן ביים ערשטן האט זיך שוין אויפגעהערט. דער ערשטער האט געזאגט איך הייס נחום ראזנבערג, דער צווייטער האט שוין געהאט עפעס אנדערש. די פרוי שרייט קלאר, מען האט אזאלעכע ליגנט געזאגט אויף איר מאן ביים בית דין, אז ביז צום היינטיגן טאג קען זי זיך נישט מוחל זיין פארוואס זי מיטגעגאנגען מיט דעם שייגעץ שטיק. די ערשטע זאך הייבט מען אן יא, יענער איז א נואף. איך געדענק איך האב געלערנט הוראה ביי ר' פנחס עפשטיין. איך האב הוראה פון בית דין. יא, עטס קענט זיין קלאר. דער רב וואס האט מיר פארקויפט א פלאץ אין צפת, לעבן זיך, האט מיר געזאגט איך זע ביסט א בעל הוראה אויך. איז על כפנים האב איך געלערנט ביי ר' פנחס עפשטיין, כ'מיין מ'האט זיך פארהערט, געלערנט האט מען אין ישיבה, איז געווען אזוי, ס'איז געקומען א פרוי זי וויל זיך גיין גט'ן מיט איר מאן, שוין, האט ער געזאגט אזוי, דאס אז ער איז א משכב זכור'ניק און ער לויפט נאך נאך קינדער אין די מקווה'ס, דאס ווייס איך, דאס אז זי איז א זונה מופקרת זי טרעפט זיך מיט אנדערע מענער, דאס ווייס איך אויך. יעצט וויל איך וויסן, ס'איז דא א פראבלעם מיט קינדער דא? זאגט מען יא, ס'איז דא פֿיר קינדער, מ'דארף וויסן וויאזוי מען צוטיילט. האט ער אפגע'פסק'נט וויאזוי מען זאל טון וויזיטעישאנס. נו, פרעגט ער, ס'איז דא א דירה? זאגט מען יא. נו, דארף מען דאך דאס אויכעט אויסגלייכן. בקיצור, ס'האט געדויערט די גאנצע פֿופֿצן מינוט, ביז נאכן גט איז געווען אלעס פערטיג אין פֿופֿצן מינוט. אן א שעות אריכות און די אלע זאכן, איך בין דאך געווען דעמאלטס א נאיווער בחור, כ'בין געווען אלט אכצן יאר, האב איך געזאגט ס'איז געווען נאך בחורים וואס זיך קומען פארהערן דעמאלטס הוראה, ס'פלעגט זיין אזוי, מ'איז געקומען אריין אין בית דין שטיבל און יעדע שאלה. האבן די בחורים געפסקנט. נאכדעם האט מען אונז פארראכטן, האסט פארגעסן דא א ש"ך, האסט פארגעסן דא א טורי זהב, אזוי ס'איז געווען ממש שימוש, מ'האט געדארפט גיין אפאר מאל פאר צוויי דריי שעה זיצן אין בית דין שטיבל, שוין, ויהי היום. זאג איך פאר א בחור, דו זעסט ר' פנחס עפשטיין? א מורא'דיגער מענטש, ער מוז האבן רוח הקודש, ער האט געזאגט קלאר, אין איין מינוט. זאגט ער, דאס אז ער איז א משכב זכור'ניק און ער לויפט נאך קינדער, דאס ווייס איך, און דאס אז זי איז א זונה מופקרת, דאס ווייס איך אויך. יעצט לאמיר גיין ווייטער, וואס טוט זיך וועגן די קינדער וועגן א דירה מיט אלעם? נו, האב איך פארשטאנען אז ער מוז זיין א בעל רוח הקודש, ער קוקט אויף דעם מאן, ער קוקט אויף די פרוי, זעט ער אלע זייערע עבירות, ליטל דיד איי נאו, יאהרן שפעטער ווען איך האב שוין אנגעהויבן צו ווערן א נארמאלער קלוגער מענטש, וואס ער האט געטוהן איז, דאס וואס שמואל פריד מיט די אלע טוענים זיצן און זיי זאגן לגיונות און זיי חידשן ארום דעם עולם און די רבנים אז ער לויפט ארום און מען האט אים געכאפט און מען האט אים נישט געכאפט. מען האט איהר געכאפט, ס'איז ארויסגעקומען א מענטש ווען ער איז אהיימגעקומען, די אלע לגיונות, דאס איז סתם פוסטע לגיונות, און ר' פנחס עפשטיין האט נישט געוואלט זיצן אין אזא מין עקס רעיטעד דין תורה, האט ער זיך געזאגט גראד, די אלע באלאוניס ווייס איך שוין, דאס האט מען שוין מחליט געווען, איך וויל שוין גיין יעצט ווייטער, וואס איז מיט די קינדער און אזוי ווייטער, ער איז נישט געווען בעל רוח הקודש, ער האט הי וואנטעד טו פעיס אוט די ניבול פה, רבנים זיצן, ס'איז אנבעליוועבל, זיי הערן אויס, איך בין אמאל געזעסן. ביי א זייט אין תורה. איך וויל אייך עפעס זאגן, איך האב געזען די רבנים רייבן זיך דעם פופיק אונטערן טיש, איך האב עס אליין געזען. זיי סטרעטשן זיך און זיי רייבן זיך, זיי קוקן אויף די פרוי און מען זאגט זי איז אזונה און זי האט געשלאפן מיט יענעם. דאס האט דער אייבערשטער געמיינט? ניין, איי דאונט טינק אז דאס האט דער אייבערשטער געמיינט ווען ער האט געזאגט אז מען זאל שטעלן דיינים. נאַ, נאַ, נאַ, ער האָט נישט דאָס געמיינט. יעצט, איך וויל וויסן, אויב זי איז זיבן מאָל אַרומגעלאָפן, צי צוויי מאָל אַרומגעלאָפן און ער לויפט נאָך בחורים אין אַ מקווה, וואָס האָט דאָס צו טאָן מיט די פּרייז אויף בינס אין טשיינע? זיי ווילן זיך גט'ן. די סיבה דאַרף אפילו נישט אַרויסקומען. ער וויל זיך גט'ן. ווי דאָנט געט עלאָנג. וויאזוי זאָגט די גמרא? רבי עקיבא זאָגט, זי האָט אים צוגעברענט דעם טאָפּ, מעג ער זיך גיין גט'ן. הקדיחה תבשילו. סע? נאטינג ראנג. מוצא אחרת נאה הימנה. וויאזוי די בית שמאי און די בית הלל זאגן מ'האט געטראפן א בהמה מוצא אחרת טובה הימנה און געזאגט הרי זו לשבת שבת דאס איז תשמיש דאס איז עונה ער האט געטראפן א בעסערע בהמה מיט וועם ער וויל זיך מער אינדזשויען ס'איז נאטינג ראנג וויט דעט אויב ס'האלט זיך אויס על פי תורה די אנדערע ווערטער אז זי ער נישט קיין כהן זי נישט קיין גרושה צו כדומה האט ער געטראפן א בעסערע האט ער געטראפן א בעסערע און אין די תורה שטייט והיה אם לא תמצא חן בעיניו, ס'שטייט גארנישט אז זי איז געווען א זונה, צו זי איז נישט געווען א זונה, צו ער איז א משכב זכר'ניק, ווי דזשאסט דאונט געט אלאנג, דעטס אלל, דעטס א ריזען אינאף אז מ'זאל זיך גט'ן. יעצט נישט איך מיין צו זאגן מ'זאל זיך גיין גט'ן ווען א פרוי פארברענט צו דעם טאפ, איך האב אמאל געזאגט א גוטן דזשאוק, כ'בין אמאל אין שפיטאל, ווען כ'האב געהאט א קינד, כ'האב געווארט אויף א קינד, בקיצור, איז געווען דארטן איינער, ער איז געווען א ווייסער, זי איז געווען א ווייסע, אין די ווארד, און זי האט געבוירן א שווארץ קינד. איך האב אזוי געלאכט, זאגט ער, ער האט אפילו נישט געכאפט אז זי האט מזנה געווען מיט א שווארצן, זאגט ער אזוי, יו נאו, איי ניו שיל העוו א בלעק טשיילד, פרעג איך אים, האו דיד יו נאו, זאגט ער, איי דאנט נאו, עוורי מיעל שי קוקס שי בורנס, סאו שי בורנד די טשיילד אלסאו. פארשטייסט? דאס מיינט רבי עקיבא הקדיחה תבשילו אז זי האט אים אהיים געברענגט א שווארץ קינד. ניין דאס איז אבער נאר א דזשאוק. למעשה יעדער האט זיין פריווילידזש. ס'איז נאטינג ראנג יו דאונט לייק האר. אוודאי א מענטש דארף זיך צוימען מיט עריות, ער טאר נישט ווארפן א אויג אויף עניבאדי דזשאסט לייק דעט, באט עט די ענד אוו די דעי איז זייער וויכטיג אז מ'זאל יו נאו. איף יו פיל יו דאונט געט אלאנג איז דא אן עצה. יעצט, יאשקע פאנדראק האט געוואלט אריינכאפן דעם עולם, וואס האט ער געטון? האט ער געטראכט אזוי, מיט די פרויען וועט ער בעסער פארן, ווייל זיי וועלן אריינשלעפן די מענער. האט ער געמאכט א געזעץ אז א קעטליק טאר זיך נישט גט'ן, איינמאל חתונה געהאט דעטס יארס פאר עווער. ממילא זענען פרויען געווארן זיינע חסידים, פארשטייסט? אבער ביי זיי נישט קיין פראבלעם ווייל זיי טשיעטן עניוועי. ביי אונז איז א פראבלעם, ווייל דער אייבערשטער לאזט נישט מען זאל טשיעטן. הגם ס'איז דא ווער ס'טשיט אבער אין די מעס מאדזשאריטי זענען וואוילע אידן איז למעשה דאס איז וואס מ'האט געטוהן דא אין די שטאט אלע יארן מ'האט אומגליקליך געמאכט מענטשן פאר גארנישט וויסנדיג בשאט נפש אז מ'איז פוגע זיינע קינדער מ'האט מ'איז פוגע זיין משפחה מ'איז פוגע די מענטש באט הו קערס ס'איז דא אין די לוחות ס'איז דא בין אדם לחבירו און בין אדם למקום אויף די רעכטע זייט איז בין אדם למקום אויף די לינקע בין אדם לחבירו. אזוי ווי משה רבינו האט צובראכן די לוחות, ביי אונז בין אדם לחבירו האט מען קיינמאל נישט געלערנט, און מען האט נישט געקענט לערנען אויך נישט, ווייל אונז האמיר געהאט א פאביע. דויטשלאנד איבער אלעס און סאטמאר איבער אלעס. האט מען געמוזט יעדן צו צומאלן אויף אש און פארעך, אז עס איז דא איין רבי אויף די וועלט דאס איז סאטמאר רב. כ'האב געלערנט אין וויזשניץ, מען פלעגט אמאל צוזאמרעדן אויף דעם רעבן אויף יענעם ווייל מען האט געוואלט רבי חיים מאיר'ן מאכן גרויס, רבי חיים מאיר האט אמאל געזאגט מען האט אים דערציילט די בחורים פאליטיזירן,

אז יעדער איז זיראו, בין איך אביסל גרעסער פונעם זיראו. האט ער געזאגט, ניין ניין, מאכטס יעדן פאר א צדיק הדור. און וואס בין איך? איך וועל זיין דער צדיק אויף אלע צדיקי הדור. זייער שיין איז מסביר געווען. און דאס האט סאטמאר נישט געכאפט. זיי האבן יעדן אוועק געמאכט. איז געבליבן איין רבי, דער הייליגער דברי יואל. ער איז געווען דער צדיק. אויף וועם? אויף אלע שקצים. אז יעדער איז געווארן א שייגעץ, איז ער געווען דער צדיק פון אלע שקצים. ט'עטס געדארפט מאכן אז יעדער איז א צדיק. נאכדעם אז יעדער איז א צדיק איז אונזער רבי איז דער צדיק הדור, און דאס האט מען אונז קיינמאל נישט געלערנט, מען האט אונז נישט געלערנט רעספעקטן אן אנדערן, מען האט אונז נישט געלערנט אז מען זאל מען זאל מכיר זיין מעלות חברינו ולא חסרונם, מען האט נישט געלערנט די זאכן, בין אדם לחבירו האט מען נישט גורס געווען אינגאנצן דעם סאבדזשעקט, און דאס איז זייער זייער א טעריבל סיטשועישאן. פארוואס? ווייל היינט איז דאך שוין נישט דא דער דברי יואל און נישט דא ווער ס'איז געזעסן אויף זיין פלאץ איז געווען דער נידריגסטער מענטש אין די גאס דער ברך משה האט אונז געגעבן נבילות וטריפות אלע יארן אפגעליצעוועט די גאנצע תורה ער איז געווארן א בורר און א טוען ביי דיני ממונות ווי ער האט געקענט האט ער געכאפט א דאלער איז במילא וואס זעמער געבליבן היינט? מיט גארנישט און איך רעד דערפון באריכות ווייל איך וויל זאגן איך ווייס ס'איז דא אסאך צובראכענע שטובער ס'איז דא אסאך גע'גט'ע שטובער. ס'איז דא אסאך נעבעך צרות כלל ישראל גייט דורך אסאך, וויל איך ענק זאגן רבותי, טאמער האלטסטו דיך ביים גט'ן, צו די האסט דיך גע'גט, דאס קינד וויל נישט וויסן אז דו האסט דיך פארשטאנען מיטן טאטן, די טאטע און מאמע האבן זיך פארשטאנען צו נישט, דאס קינד וויל דאס נישט וויסן, ער וויל וויסן איין זאך, איך האב א טאטן, איך בין א חלק פון דעם מענטש, און מיט א DNA העסטו עס גראד קענען זען, און איך וויל קענען מיין טאטן אויכעט. די פעקט דעט די מאמע דאזענט געט אלאנג אדער די טאטע דאזענט געט אלאנג מיט די מאמע דאס האט מיט מיר גאר נישט קיין שייכות און ווען די וועלט זאל זיך אזוי פירן אויף דעם סיסטעם וואלט געווען א נייע וועלט ס'וואלט געווען אסאך א בעסערע וועלט און ס'וואלט נישט געווען אזאלעכע צובראכענע קינדער געווענטליך ווען קינדער קומען פון גע'גט'ע עלטערן האבן זיי פיזיקעל און אימאשענעל פראבלעמס און ממילא איז נישט גענוג אז מ'דארף זיי פילעווען און מ'דארף זיי געבן העלפ אז זאלן קענען מצליח זיין. גייט מען זיי נאך אנדרייען און אנרייצן, בעיסיקלי זיי ווערן די קאל צו שיסן, און דאס איז דעדלי ראנג. יעצט ס'דא דער אברהם גאלדשטיין, יא ער האלט מיר אין איין אריינזאגן, און וואס וואלט מען געטוהן ווען חס ושלום איינער דא דא אן. פרשה מיט לב טהור, ימח שמם וזכרם, איך האב נישט געוואלט צוגעהעלפן גארנישט ווייל כ'האב אייביג געטענה'ט, וואס ביסטו דיך געגאנגען זוכן צרות? משוגע ביסטו, ווען ער פארקויפט אז ער איז רייכמאן מיט רייכמאן'ס פארמעגן און ער געט יעדן א דירה מיט אהער מיט אהין, דאן לויפט מען זיך אים גוט, דא אין ארץ ישראל בויעט מען יעצט אין די ישובים דארטן ווי מ'האט ביז יעצט נישט געטארט בויען, בויט מען יעצט דירות, עס איז איינגעשטעלט מיטן לעבן, די דירה איז אבער זייער ביליג, כ'האב געזען, איך בין געגאנגען אליינס קוקן פאר מיר, אפשר וועל איך מיך דא באזעצן, האב איך געזען אז ס'איז דא צו קויפן אין די ישובים שפאט שפאט ביליג, פארשטיי איך, א מענטש זאגט הער אויס, ס'איז א שיינע דירה, ס'איז ברענד ניו געבויעט, ס'איז א שיינע וויו, א נוף, אה, סאו איי'ל ריסק מיי לייף, מיט קינדער וואלט איך נישט געקומען דאך, ווייל מיינע קינדער דארפן נישט זיין ווי מ'זאגט אין דזשעפערדי, ווייל די טאטע וויל וואוינען. אין די ישוב, אבער איך פאר מיר, אה, נאו ביג דיעל, כ'האב נישט קיין פראבלעם, ווי אזוי ליפא פרידמאן האט געזאגט, ס'איז געווען א גרויסע דין תורה, ווייל ר' חזקאל'ע האט געלאזט צוואה מען זאל אים לייגן אין סקווער, און רבי ליפא פרידמאן האט געשריגן ביי די דין תורה, זיי געבן אים נישט אומזינסט, זיי האבן געבעטן צען צו צוואנציג טויזנט דאלער, און קיין אוהל לאזן זיי נישט בויען, האט רבי ליפא געטענה'ט ביי די דין תורה, איך קער נישט וואסערע צוואה ער האט געלאזט, ער קען נישט לאזן אויף אונזער חשבון א צוואה, אונז זעמער די וואס אונז גיימער דאס דארפן באצאלן. מען גייט קומען פאר ניקעלס און דיימס אין סאטמאר, און ס'איז געווען איינער בריל וואס ער האט געטענה'ט צוואה צוואה, די תורה האט גע'פסק'נט אז ר' ליפא איז גערעכט, ווען סקווער געט אים אומזינסט איז זיין זאך, אונז נאך גיין צוואנציג טויזענט דאלער רעיזען צו צען איך דענק נישט וויפיל, האט מען אים געלייגט אין סאטמאר אין ניו דזשערסי. יעצט האב איך געטענה'ט אזוי, ווען דער העלבראנץ געט יעדן א שיינע דירה אין קענעדע, אקעי, ס'ווערי גוד, האט ער גארנישט געגעבן און יעדער איז געלאפן. דאנט יו סי איטס א סיקנעס, האב איך געזאגט, מיט אזאלכע משוגעים גיי איך נישט אנהייבן. זאלן זיי גיין אין דר'ערד, זאל זיי געשען וואס ס'זאל זיי געשען, ווי קומט עטס צו גיין צו דעם פרענק, דער פרענק האט דיר עפעס געטון? דער העלבראנץ? האב איך געזאגט, איך וויל אינגאנצן נישט קענען די פרשה, יעצט קומט ארויס אז אין די דאס איז עצם מ'האט זיי איינגעזעצט אז זיי האבן סעקשועלי אביוזד די קינדער, אזוי שטייט אין די קלאגעס, וואס האט עטס געמיינט? ס'איז אלל מעיד פאר דעט. איז אז דו ביסט דיר געגאנגען זוכן צרות, האסטו עס געטראפן. ווען מ'גייט זיך זוכן צרות. אבער טאמער געשעהט א צרה פון הימל, און ס'געשעהט ביי איינעם אן אומגליק, ער דארף זיך גט'ן, צו ער דארף אהער צו ער דארף אהין, איז דארף מען זיך נישט זוכן מער צרות וויפיל ס'איז. הייבט זיך אן מיט לגיונות, און ער האט אזוי געטון און ער האט אזוי געטון. זיי קומען היינט אן צו די דין תורה'ס הייבן זיי אן צו שרייען, ער האט געוואוינט מיט איר מיט מיר ווען איך בין געווען א נדה, איך האב אים געזאגט מען טאר נישט, ביסט דאך א ליגענער, עטס קריגט זיך דאך שוין פינעף יאר, ער האט שוין נישט געוואוינט מיט דיר פינעף יאר אינגאנצן, וואס האקסטו יעצט א טשייניק? יעצט איך האב געלערנט אין סאטמארע ישיבה אין סענדז סטריט, איז געווען א איד, סאו ער האט גענומען א סאטמארע בחור, געווען דער בעסטער בחור אין אונזער צייט אין ישיבה, געווען דער בעסטער בחור. איז טאמער קריגט מען זיך און מען שלאגט זיך, דארף מען אויך וויסן וויאזוי מען זאל. יענעם פרעזענט געדענק איך, דער בחור איז געווארן א איידעם ביי איינעם, יענער איז געווען זייער א שווערע משפחה, און ער איז אריינגעקומען צום הייליגן דברי יואל, ער האט געזאגט רבי איך האב גענומען דעם איידעם, און די פרוי באקלאגט זיך אז ער היט נישט קיין טהרת המשפחה, ער וואוינט ווען מ'איז נישט ריין, דעם רבי'ן האט עס מורא'דיג געהארט, ווייל דער רבי האט געוואוסט, ס'איז דא א לימיט פון לגיונות, און ס'איז דא א לימיט פון וואס מען מעג זאגן און וואס מען טאר נישט, האט דער רבי געגעבן א שריי, זאלסט אלע דיינע קינדער אפגט'ן. אזא קללה איז ארויס פון אונזער הייליגן רבינ'ס מויל, און דארטן ווער עס האט חתונה געהאט האט זיך געגעט, ס'איז נישט געווען קיין הצלחה דארטן, די גאנצע משפחה ביז עט די ענד איז געווען עפעס געגאנגען איך ווייס נישט צו וועם, איינער פון די ירושלימ'ער רבנים, און זיי האבן געזאגט אז א קללה איז נישט חל אריבערן ים, מען זאגט א דזשאוק די שדים האבן נישט קיין שליטה אריבערן ים, מען איז געגאנגען און זיי האבן גענומען די קינדער און יעדער וואס האט געוואלט מיט זיי חתונה האבן, נאר אווערסיס, קיינער האט נישט געוואוינט אין אמעריקא. און אלע האבן ברוך השם מצליח געווען, די אלע שידוכים וואס האבן געוואוינט אין אויסלאנד האבן מצליח געווען, און די פון דא האבן זיך נעבעך גע'גט, און ס'איז דא איינע וואס האט קיינמאל נישט גענומען נאך קיין גט פון איר מאן, יענער האט שוין א שטוב מיט קינדער, האט שוין חתונה געמאכט קינדער, מאכט שוין חתונה אייניקלעך, ביקאוז יו דזשאסט קענט סעי לייז, פארשטייסט? און דאס האט קיינער נישט אויסגעלערנט די סאטמארע חיות, קען דאס נישט טון, און זיי האבן זיך צו צולאזט אויף יעדן. סאו דאס דארף מען וויסן אז אפילו ווען דו שלאגסט דיך איז דא סערטען רולס. אין א מלחמה איז אויך דא סערטען רולס, שטעל דיר פאר, היטלער איז דאך געווען די מאוסט וואנטעד מען אין היסטערי, האט ער געמאכט א דיעל מיט אמעריקע שטילערהייט אז מען וועט אים לאזן אנטלויפן אויף ארגענטינע, און ער האט זיך דארט באזעצן ערגעץ צווישן די בערג, ער מיט א גאנצע זיינע מענטשן, געלט האט ער דאך געהאט גענוג, און דארטן העט ער לעבן. ווי לאנג ער העט לעבן, ער האט געלעבט ביז די הויכע ניינציגער, סי איי עי האט געמאלדן אז ער איז אינגאנצן אוועק אפאר יאר צוריק, און שוין, ס'איז דא רולס אין א מלחמה אויך, און ממילא זאלט איר וויסן, טאמער חלילה קומט נישט די שעה זאל זיין אז מ'דארף זיך גט'ן, דער איז א סיסטעם האו טו דו איט, דזשאסט דאונט ליי אבאוט סערטען טינגס, ענד די טשילדרען זענען נישט די פוטבאל זאל שטויסן. כ'האב א גרויסע הנאה אז יואלי האט עס ארויפגעשטעלט, איך האב עס שוין ארויפגעשטעלט לאנג צוריק דאס פון יואלי, ס'איז נישט יעצט די ערשטע מאל, באט כ'האב נישט געוואוסט אז ס'האט געמאכט אן אימפעקט, יעצט, נישט יעדער זאגט מיר ווען ס'האט געמאכט אן אימפעקט, אבער אז איין פרוי האט מיך אפגעקאלט דאס איז ביי מיר גענוג צו הערן און צו פארשטיין אז מענטשן רעכענען זיך מיט די אלע האטליינס, און מיטן אייבערשטנ'ס הילף. ס'קען ברענגען א גרויסן תיקון פארן דור. איך וואלט זאגן, די גאנצער ענין פון ברסלב איז זייער נאנט צו מיר, איך מיין ס'איז ביי מיר נישט קיין נייע זאך, איך האב געוואוינט אין טו או פאר לי עוועניו העכער ברסלב'ער שטיבל, הרב הערשעלע וואסילסקי איז געווען דארטן דער אנפירער פון שטיבל, עס פלעגן מיר אראפגיין, ער האט זייער מקרב געווען יעדן מענטש, און מיין טאטע. זכר צדיק לברכה איז אויך געווען אזוי אביסל פארכאפט אין ברסלב, מיין טאטע פלעגט אסאך יארן אויפשטיין חצות, פלעגט אראפגיין אונטן אין בית מדרש, ס'איז געווען ברסלב און ס'איז געווען כולל כרם שלמה, ער פלעגט אראפגיין אין כולל כרם שלמה אויפן פארלער פלאר, פלעגט אויסזאגן זיין תיקון חצות, נאכדעם איז ער זיך צוריק געגאנגען לייגן, און די אלע זאכן איז ביי מיר זייער נאנטע זאכן, כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו, נאר די באלאוני פון ברסלב, דאס האט אונז קיינער נישט געלערנט. אפילו רבי הערשעלע וואסילסקי פלעגט אויכעט וואטשען וואס ער רעדט ווייל דעמטס האט מען נאכנישט גערעדט אזוי ברייט. עכ"פ איז אזוי איך האב אן אלטען שייכות געהאט אין ברסלב אין צפת ס'דא איינער די רבי איז געווען דארטען קעניג ר' לוזער קעניג אבער ס'איז נאך געווען פאר זיין צייט נאך זיין טאטע איז געווען רבי און ס'איז געווען דארט איינער מאן ר' חיים מאן ער פלעג געבן צו עסען פאר מענטשען

שפעטער איז געווען אז דער לוזער קעניג איז געווארן קראנק מ'האט אים געמוזט טוישן א לונג, ס'איז דא איינער וואס ער הייסט יענקל קליין ער איז איינגעשטאנען ביי אים און ס'איז געווען אפגעשמועסט אז ביז פֿערציק מינוט זיי לאמיר זאגן ס'קומט אריין א לונג קאלט מען אפ דרײַ מענטשן מ'געט זיי פֿערציק מינוט צייט און ווער ס'איז דארטן דער כאפט עס, מיין זון איז געווען ביי אים אפשר אנדערטהאלבן יאר ביי דעם קליין אן א געלט און געוואטשט דעם קעניג, נאכדעם איז געווען נאך א מעשה אז ווען ער איז שוין געווען זייער קראנק און ער האט געהאט צו טון מיט די לונג, האט ער געוואלט פארן אויף אומאן אויף ראש השנה, האט אים מיין זון צוגעשטעלט א דאקטער אן א געלט, שפעטער איז דער דאקטער געווארן דארטן דער גאנצער דאקטער אין די מרפאה, און ער האט שיין מצליח געווען, כ'מיין ער איז מצליח אלץ דאקטער, אבער ער האט מצליח געווען ווייל ער איז זייער א וואוילער. ויהי היום בין איך געקומען דארט אויף צפת, און דער חיים מאן און דער קעניג האט מיך שטארק מקרב געווען, שוין געפערטיגט די מקווה, ס'איז געווען אפאר ברסלב'ער ספרדים, און זיי האבן מיר פארציילט, אז ס'איז דא דא איינער אין שטאט וואס ער איז דער מנהל פון דער תלמוד תורה הייסט קנעפלמאכער, ער איז ארידזשינעלי געווען פון קוממיות און ער האט מכשיל געווען אפשר פערציג קינדער, האב איך געזאגט גיי קום לאמיר גיין רופן די פאליס, קיצור איך בין געגאנגען כ'האב גערופן די טעלעוויזיענס די פאליס איז אריינגעקומען צו לוזער קעניגס און באשריבען אין די צייטונג, איך פרעג דעם לוזער קעניג זאג מיר לוזער, וואס גייט דא פאר אז מען טאטשט קינדער? זאגט ער, כ'האב דאס ערשטע מאל וואס איך הער דערפון איז יעצט, השמים נופלים עלי, דער הימל פאלט אויף מיר, כ'בין מורא'דיג צובראכן דערפון און פארטיג. שרייען די ספרדישע חברה דו ביסט א ליגענער, אונז איז מען דיר געקומען זאגן אז ער טאטשט קינדער אלע יארן, האסט זיך נישט וויסנדיג געמאכט. שוין, ער איז געבליבן זייער פארשעמט, און די חברה, ס'גערן עפעס צען פופצן צוואנציג משפחות, האבן זיך געמאכט אן אייגענע קהילה וועגן מיר. ס'האט געוואלט איך זאל זיין זייער רב כ'זאג איך בין נישט קיין ספרדי איך קען נישט זיין אין קירוב אבער זיי האבן זיך געמאכט א שיינע קהילה דערווייל איז די קעניג געבליבן זייער אויסגעשפילט יעצט איז אזוי ברסלב זענען די הייליגסטע מענטשן וואס איז דא זענען זיי באשאפן גאט חלילה זייער רבי אלעס איז לאמיר זאגן אויף וואס זיי זאגן עסטו אויסהערן איין זאך וויל איך דיר זאגן וואס איך האב דיר צו זאגן סאיז נישט דא נאך אזאלכע רוצחים אידיש בלוט צו פארגיסן איך מיין נישט באליידיגן יענעם איך מיין טאקע פארגיסן בלוט אזוי ווי ברסלב. זיי זענען באגלייבט אין די באלאוניס וואס מען האט זיי פארקויפט, וועלן זיי פאר דעם הרג'ענען מענטשן, יעצט מען האט געסטראשעט די אלע חברה, זיי האבן זיך אויסגעלאכט ווייל זיי זענען אויכעט פרענקען, פרענקען ווערסעס פרענקען, עכ"פ איז דעמאלטס האב איך געזען אז דער גאנצער קעניג איז דער זעלבער בלאפער ווי יעדער, שפעטער בין איך געפארן אויף צפת אויף ראש השנה יום כיפור סוכות מיט א פיר יאר צוריק, האט מען מיר געשיקט א מעסעדזש פון דעם קעניג אז איך זאל נישט קומען אויבן דארט ארויף דאווענען, ווייל טאמער נישט וועט מען מיך לייגען אויף א טהרה ברעטל, ס'הייסט געמיינט איך דארף האבן זיין מנין דארף איך האבן, עניוועי דאס איז די מעשה מיט די צפת'ער קעניג, סאו ער האט געטוהן אלעס און שוין, שפעטער ווען כ'האב דארט געדאווענט אין צפת, טאקע אמת לעזער ערנסטער נישט לעזער לעזער'ס זוהן האט מיך ארויס געווארפן, אבער עס איז דא אנדערע שילן אויכעט, עס באשטייט נישט אויף וויזשניץ, איז למעשה האט ער מיך ארויס געווארפן. בין איך געגאנגען ערגעץ אנדערש, האט מען מיר דעמאלטס דערציילט אז ער האט איינער פון זיינע זין, ער האט פיר צו פינף צו זעקס זין, האט מען געזאגט דעמאלטס א נאמען אויכעט, ער איז א נואף, ער מאלעסטעט אלע קינדער אין תלמוד תורה. יעצט ווילסטו וויסן פון וואס ער האט זיך אנגענומען פארן? דאס זאלסטו וויסן. און איך האב זיי געזאגט, גיי צו די פאליס, זאגן זיי זיי האבן מורא, ס'איז מאפיא, זיי הרג'נען מענטשן. וועגן דעם, צו זיין היינט אין א חסידות איז אזוי ווי צו זיין אין א קולט, דיין בלוט איז פריי. סאו עניוועי, זיי האבן געזאגט אז ער האט א זון וואס ער איז מכשיל דעם גאנצן עולם דארט. יעצט צוריק קומען דא צו אונזער פרשה. די ברסלב'ער האבן מיר געשיקט א מעסעדזש אז איך זאל נישט קומען דארט דאווענען. שוין וועל איך נישט גיין דארט דאווענען. למעשה איז אבער געווען אזוי אז יענע קהילה האט זיך אפגעטיילט, זיי האבן צוגענומען אסאך פון זייערע מענטשן, און ס'איז זיי זייער נישט גוט געשטאנען. גארנישט, זעלבע מאפיאנערן, זיי האבן געסטראשעט יענע האבן זיך אויסגעלאכט. שוין דער סוף איז געווען אז איך האב א כלל ווען איינער ווי מען זאגט טרייט צו פארדעקן זנות איז א סימן ער איז אין די חברה איז געווען דער ערענסטער האט אן איידעם איך געדענק יעצט נישט זיין נאמען ס'איז שוין אלטע פרשה כ'האב עס ערגעץ אויפגעשריבן און מען האט מיך געלאזט רעדן אין ערנסטער'ס בית מדרש וועגן אפהיטן קינדער כ'האב גערעדט צוויי שעה יעדער איז געקומען מיט טעיפ רעקארדער ס'איז געווען פיל די ווייבער שיל אלעס ריקט זיך אן נאכדעם דעם לעזער ערנסט זיידי, מען הייבט אויף מיר צו שרייען ברבים, ווער האט דיר געגעבן רשות און דו רעדסט מיר נבלות מיטן אחור אויסגעדרייט צום היכל השם, איך האב געלאזט שרייען ווייל ס'איז שוין געווען נאך די דרשה, נאך די דרשה קענסטו שוין שרייען, און שוין, יעצט אפאר וואכן צוריק האט מיר איינער געזאגט אז ווייסט ער איז א פעדעפייל, ער האט א ישיבה קטנה און ער גייט יעצט עפענען נאך א כיתה, ער איז א פעדעפייל ער טאטשט די קינדער. האב איך געזאגט פאר יענעם, ליסן, וועמען ער האט געטאטשט זאל גיין צו די פאליס, די פאליס האט יא צוגעשטעלט אין בני ברק אן עקסטערע פאליס סטעישן, ווייל ס'איז אזוי אינפעסטעד די גניבות מיט די רציחות מיט וואס דו ווילסט מיט ניאוף, מאך א עקסטערן פאליס סטעישן מאכן זיי יעצט, סא עניוועי, סא יעצט איז דער מענטש געשטארבן, אזוי ווי יעדער ס'קומט לכל תכלה ראיתי קץ.

אין קרית ברסלב צפת, צום אלטן בית החיים אין צפת, וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף השם. נו, האט עטס געהערט? קוק וואס איז געווארן אן עטרת ראשינו א גאנצע מעשה, סך הכל האט ער צוגעהאלפן פארן זנות, און ער האט געהאלפן. אז יענער זאל קענען אנטלויפן, דער קנעפל מאכער, און ער זיצט זיך דארטן אין לאנדאן, און אונז דארפן ליידן פאר די גאנצע זאך, ווייל דא די הונדערטער קינדער וואס מ'האט איבערגעלאזט פגועים, זיין זון וועט מסתם ווערן רבי אויכעט, כ'ווייס נישט צו ער איז דער עלטסטער, כ'מיין דער איז נישט דער עלטסטער, אבער למעשה ער וועט נישט צוטראגן פלייש אומזינסט, ער וועט קענען מכשיל זיין נאך קינדער, און דאס איז א מורא'דיגע פראבלעם וואס ס'גייט פאר. צדיק. א מענטש קען נאר זיין א בעל עבירה ווילאנג ער לעבט, נאכן טויט ווערט יעדער איינער א צדיק. אזוי ווי שטייט אין חומש אחרי מות קדושים אמור. דא האט איר הין דאס צווייטע, אן אנדערע אנאונסמענט וואס איז אויך ארום געגאנגען וועגן זיין לוויה, און דא איז א גאנצע מדובר צו ער איז יא געווען מיט בערלאנד צו ער איז געווען קעגן בערלאנד, אבער קעגן די פעדאפיילס איז ער זיכער נישט געווען. מאנטאג צופרי כג טבת תשעט, ברוך דיין האמת, היינט צופרי איז נפטר געווארן הגאון החסיד רבי לוזר מרדכי קעניג זצל פון צפת, פון די עלטערע און אנגעזעהנע ברסלב'ער חסידים, ער איז געווען באוויסט מיט זיין הארת פנים און מיט זיין ליבשאפט צו יעדן איינעם, פאר צוויי יאר צוריק האט ער גע'חתמ'עט אויף א בריוו א מכתב מחאה קעגן די בזיון וואס מ'האט מבזה געווען זיין שוואגער הגאון החסיד ר' משה קרעמער שליטא, ווי אין די בריוו איז געשריבן געווארן אז אליעזר ברלנד איז נתגלה געווארן קלונו וחרפתו בראש כל חוצות אלס פורץ גדרי תורה והלכה און אלס חוטא און מחטיא בשאט נפש בחמורות שבחמורות, ער האט זייער געשטיצט און מחזק געווען די עוסקים אין די מערכה קעגן ברלנד. אויף קו ברסלב קען מען הערן א שמועס וואס ער האט איבערגעגעבן אויף דעם ענין. אז א צדיק, זאל זיין ווי גרויס ער זאל נאר זיין, קען נישט מבטל זיין קיין שום מצוה פון די תורה, און איבערדרייען דאס איסור אויף היתר, און די היתר אויף איסור, דאס איז היפך הקדושה, און דאס איז די סטרא אחרא אליין. די הייליגער רבי ר' נחמן מברסלב שרייבט אין א בריוו, און ברענגט דעם פסוק, שמרו תורת משה עבד השם כאשר לימדתי אתכם, און כדי צו היטן די תורה דארף מען לערנען שולחן ערוך, ווייל א מענטש קען מאכן זעקס שעה התבודדות א טאג, אבער טאמער זוכט ער נישט די קיום התורה און דעם באשעפער וועט אים עס גארנישט העלפן, ווייל די עיקר איז קיום התורה מיט אלע ענפים פון די תורה, און ווער ס'היט נישט אויף די ענפים היט ער נישט אויף די מצוה אליין אויך נישט, אויף שבתי צבי האט מען געזאגט אז ס'קען נישט זיין אז ער איז משיח ווייל מען האט אים געזען ליגן א פרקדן וואס דאס איז נאר א ענף פון די מצוה, און ווער ס'היט נישט אויף די אלע ענפים איז נישט קיין צדיק, די לוויה וועט ארויסגיין איינס אזייגער פון זיין הויז רחוב חתם סופר אין אלט שטאט פון צפת, שנשמע ונתבשר בשורות טובות. שוין, דאס איז נאך א ברסלב'ע מעשה, נאך איינער אראפ, וואן דאון און פיו מאר טו גאו, שטייסט א מעשה, יעדער ווערט דארט א רעבע, און מען ווייסט פונקטליך וואס מען דארף טון און וויאזוי מען דארף זיין אין חינוך, און דאס איז וואס ס'געשעהט, שוין, מ'באגלייט אים דארט אין צפת, דארטן ווי איך האב אויכעט א קרקע מערצעשעם נאך הונדערט און צוואנציג, און מען וועט זיך דארטן מען וועט זיין אין איין בית החיים, שוין, כל פנים, דאס איז די פרשה פון קנעפלמאכער. כ'זאג נאכאמאל דער עולם זאל זיך וואטשן פאר אים, ער איז א חזר, ער איז א פעדאפייל, און אז מ'וועט זיך נישט וואטשן עט נישט זיין גוט דער מצב. שוין. דא לייג איך ארויף א יונגערמאן, זעהט אויס צו זיין א תלמיד חכם, און ער האט צוזאמגעווארפן פון אלע ספרים אז א פרוי וואס זי איז א נידה הייסט נישט קיין דבר טמא לגבי דעם אז טאמער מען באגעגנט אז טאמער א פרוי וואס גייט ארויס פון טבילה באגעגנט זי זאל זי מוזן צוריקגיין פארקערט אונז נוצן מיר נאך באלאניטס וואס זענען יונג וואס זיי האבן נאך די צייט, פארקערט זענען יונגע קענען זיי בעסער עוסק זיין און זיי פילן אליינס אז זיי טוען א גוטע זאך ווייל ס'איז זיי אויכעט נוגע ווייל זיי זענען אויכעט א אידישע טאכטער. כל פנים איז ער ברענגט עס איין פון איבעראל, אונז אונז האמיר געוויסט די אלע זאכן ווייל ווען אונז נעמען דאך שוין יארן באלאניטס ווייסט מען פון דעם, איך האב נאר מדייק געווען פון שערי דורא אליין, שערי דורא שטייט נישט א פרוי א נידה אז זי האט באגעגנט א פרוי א נידה, די. ווייב פון כהן גדול, עס שטייט נישט אז די ווייב פון כהן גדול האט באגעגנט א נידה, האב איך מדייק געווען אז א נידה הייסט נישט קיין טומאה לגבי אז מען זאל נישט טארן באגעגענען ווען מען קומט ארויס פון טבילה. כ'האב געוואלט זאגן זייער א וויכטיגע זאך, אז די גרעסטע טומאה וואס נישט דא נאך א גרעסערע טומאה פון דעם, איז א לעסביען אדער א טרענסדזשענדער, ווען למשל ווען עיבי בעיבי שטיין זאל זיין א באלאניט און מען זאל איר באגעגענען, דארף מען גיין אריין אין א. מקווה פון פייער אזוי ווי די נהר דינור און נאכדעם זיך טובל'ען אין א קוואל מקווה, אבער א פרוי וואס איז א נידה א אידישע טאכטער איז גארנישט ראנג, און איך דאנק דעם אינגערמאן אז ער האט זיך גענומען די צייט עס ארויפצולייגן, איך האב געטוישט זיין איידענטעטי ווייל איך וויל נישט מען זאל אים נאכלויפן, ער וויל טון א גוטע זאך, ער וויל זאגן א שיינע זאך, און נאכדעם וועט מען אנהייבן צו רודפ'ן וואו דו הערסט אויס נחום ראזענבערג, יא ס'איז גוט אזוי. א יסוד כ'האב געהאט געהערט דעם שיעור אויף נאמבער וואן או סיקס או, און ס'איז אינטערסאנט איר געבט א ווארף אריין אינמיטן אז איר ברענגט אויך ראיות אין די גמרא אז ס'איז נישטא קיין שום ענין אז א פרוי זאל נישט באגעגענען א נידה ווען זי קומט ארויס, נאר דווקא דבר טמא נישט קיין נידה. איך ווייס מסתמא איר טראכט פון איזה סיבה נישט ערווענט אז דאס איז א גרויסע שערורי' אין די פוסקים, אין שאלות ותשובות התעוררות תשובה אין חלק ג' סימן י ז, דאס איז אין יורה דעה סימן ק', איז ער האט א ספק וועגן דעם צו א פרוי וואס איז טמא טומאת נידה הייסט ווי א דבר טמא לגבי דעם, ער זאגט דארט אז פון לשון שערי דורא וואס ברענגט צווישן די זאכן אונטער א מצורע שרייבט נישט א מאן אדער א פרוי וואס זענען טמא איז משמע אז ער קען נישט האבן קיין קפידא ביי טומאת נידה. שרייבט ער אבער נאכדעם אז ס'דא א ראיה פארקערט אז וויבאלד א מצורע איז נישטא אין היינטיגע צייטן ווייל דער כהן איז דאך נישט מחליט ווער עס מטמא צו זיין, איז דאס אז איינער וואס קען מזיז זיין איז וועגן ס'איז מאוס דארף מען דאך יא מקפיד זיין אפילו ביי אנדערע דבר טמא אויכעט, און ער זאגט קלאר דארט למה דארף מען משגיח זיין דעם בעיירות גדולות בפרט זאגט ער אז הרבה נשים יורדות לבית הטבילה און כשהן יוצאות פוגעות בזו שעדיין לא טבלה ממילא טויגט נישט אבער, אזוי פשטות אין התעוררות תשובה קוקט לכאורה אויס אז למעשה נעמט ער אן אז מען זאל נישט באגעגענען א פרוי א נידה ווען מען קומט ארויס פון טבילה. אבער דער פרי השדה, שאלות ותשובות פרי השדה חלק ד' סימן קיף מ ה, דאס איז אין קונטרס נחלי מים דארטן אין סימן קיף מ ה, זאגט ער ניין, אז א אישה נידה גייט אוודאי נישט אריין אין כלל פון א דבר טמא לגבי דעם, ווייל טאמער נישט וואלט דער רמ א געדארפט שרייבן פארקערט, פון דעם וואס דער רמ א שרייבט אז די חבר'טע זאל

מיין איך טאקע מ'נעמט אן די פרי השדה, מ'זעהט אזוי אין שאלות ותשובות אבני זיכרון חלק ב' סימן ע', אין ספר ילקוט אברהם פון ר' אברהם ליפשיץ זכרונו לברכה, דאס איז דף ק ב עמוד ב' פון די דפי הספר דיבור המתחיל מד א מרגלא, און אזוי זעהט מען אויכעט אין.

צו די אישה וואס שטייט דארט די אישה המשגחת זאל דווקא זיין א פרוי וואס האט זיך שוין געטובל'ט. און דאס דא שטייט אויך אין ספר שיעורי שבט הלוי פון הרב וואזנער אין סימן קיף צ ח סעיף קטן י. ער גיבט אבער א זאג צום סוף אז ס'איז יא דא נשים וואס זענען מקפיד אויף דעם. און אין ספר אגורה באהלך פון הרב ניימאן דער בעלזער דיין אין מאנטריאל, זאגט ער נאך מער, ער ווענדט טאקע דאס אפ, דעם מסורה'ס שיבע און דעם רב און דעם דער, ער זאגט אז מ'דארף אויך, אבער למעשה זאגט ער דארטן צום סוף אז די מנהג אונזערע איז יא צו נעמען עלטערע פרויען, און פון די הערות אונטן דארטן קוקט אויס אז ער האט חושש געווען צו דעם שער שיבע סורה'ס שיבע, און נאך מער האב איך געזען אין ספר אוצר הלכות, אין סימן קצח, פסח אויב פרענט מען אות היי רייש היי ברענגט ער דאס טאקע און ער זאגט טאקע עפעס קוקט אויס יא דארטן אז ער איז מחמיר אז לכתחילה זאל מען זעהן על כל פנים צו זיין א פרוי וואס איז שוין גע'טובל'ט אדער א פרוי וואס איז שוין קען שוין בכלל נישט זיין קיין נידה וועגן דעם איז שררה שיבה דאס א אנטערסאנטע זאך ווייל די הערות נאכדעם דארטן איך מיין אלע פוסקים אזוי ווי אונז האמיר פריער געשמועסט נעמען דאך שטארק אן דעם שיטה פון די פאת השדה איז די עמי וואס

כ'האב אייך געוואלט זאגן, קודם כל האב איך א געוואלדיגע הנאה פון אייער בקיאות, קיין עין הרע, און כ'האב הנאה אז איר נוצט עס אויס, אבער כ'וויל אייך זאגן, איך האב סתם געברענגט א ראיה פון דעם זעלבן שערי דורא, ווייל דער שערי דורא איז א מורא'דיגע שערי דורא, ווייל דער שערי דורא זאגט, אז ווען א מענטש איז זיך מקדש בשעת תשמיש, מיינט מען נישט אז ער היט אפ הלכות נידה, שטעל דיר פאר פון וואס מען רעדט דא, מקדש זיין בשעת תשמיש מיינט אז אפילו ער איז געגאנגען און ער האט איינגעהאלטן די חמשה ימי טומאה הפסק טהרה שבעה נקיים און געגאנגען אין מקווה און ער איז שוין ארויס פון די מקווה און ער האט באגעגנט א דבר טמא, דאס הייסט אויך אז מען האט זיך נישט מקדש געווען בשעת תשמיש, נישט חלילה די. מקווה נישט כשר, יעצט וועגן דעם האב איך גענוצט דעם שערי דורא, אבער איך ווייס ס'איז דא אין די אחרונים א גאנצער מדובר, איך ווייס פון דעם, אונז זעמער אליינס דורך געגאנגען אסאך מאל מיט די רבנים, און למעשה דא אין ארץ ישראל, הרב עובדיה יוסף איז געווען פון די גרעסטע פוסקים דא אין ארץ ישראל, גוט פאר די ספרדים, אבער ער האט געקענט אלע אשכנזישע זאכן אויך. דער קלויזנבורגער רב איז צוריקגעקומען פון ארץ ישראל אין תשי"ג, י"ד, צוויי יאר האט ער נישט געקענט אויפהערן צו רעדן פון דעם מצרי'שן גאון, ער איז געווען א רב אין מצרים, מ'האט אים גערופן דער מצרי'שער גאון, פארוואס איז ער געווען אזוי נתפעל, ער זאגט אבער איך קען דאך יעדן אונגערישן אחרון, עניוועי, למעשה עובדיה האט געזאגט גראד פאר די רבנות, פאר די רבנים, מען זאל נעמען אריין נאר יונגע, מ'האט אים געפרעגט פארוואס, האט ער געזאגט צוויי זאכן, קודם. ווייל זיי האבן מער כח און מער געדולד, פארשטייסט? און צווייטנס האט ער געזאגט א מילתא בטעמא אויכעט, ווייל די פרוי גייט דאך אויכעט דורך די אלע זאכן, און זי ווייסט אויכעט וואס דאס הייסט אז א פרוי קומט ארויס פון טבילה און זי פילט זיך גוט אז זי איז ריין, ממילא איז אזא פרוי קען זייער גרינגער רילעיטן צו א. פרוי וואס זי טובלט זיך אין מקווה ווי א אלטע פרוי וואס יו נאו וואט איי מין, קוק מיך אן ריר מיך נישט אן, איך ווייס די אלע זאכן, כ'האב נאר געברענגט דווקא פון שערי דורא, האסט א מורא'דיגע שיינע בקיאות, כ'האב הנאה פון דיר, און איך וויל דיר זאגן, דא אין לאנד, אין ארץ ישראל, איז נישט דא אזא מין זאך וואס מען זאל פרעגן א פרוי, פארקערט אונז האבן יעצט אויכעט אויפגענומען בלניות, מ'האמער אויפגענומען נאר אזאלעכע וואס. וואס זענען נאך אין די זאך, זיי האבן קליינע קינדער, זיי ווייסן וואס דאס הייסט זיך אפצוהיטן וועגן חציצות מיט אלעם, זי דארף אויך צושטעלן עסן פאר איר מאן און די קינדער, ס'איז מורא'דיג פיין, און לאידך גיסא, האב איך גערעדט מיט אסאך מקווה אידענעס, איך מיין איך האב גערעדט מיט די וואס זיי נעמען אויף מקווה אידענעס און זיי האבן אויפגענומען יונגערע וואס זיי האבן אנגעהויבן עלטער צו ווערן האט עס טאקע נישט געטויגט, און אין מנהטן איז דא אפילו א תקנה דא אז מ'נעמט נאר אויף אויף א פיריעד פון צען יאר, נאכדעם יו נאו ס'איז נישט גוט. עניוועי איך דאנק דיר זייער שיין פאר די הערה און דעטס איט, איי אפרישיעט. עטס האטס אלע געהערט אז כ'האב געזאגט אז ביי שרה אמנו זענען נפקד געווארן אלע עקרות ווייל ווען נישט וואלט איר שמחה נישט געווען גענוג גאנץ ווייל זי וואלט געקוקט קוק כ'האב לאז איבער אזויפיל פארוויידיגטע קינדערלאזע פרויען האב איך נאר געוואלט צולייגן א קלייניקייט אונזער שמחה איז נישט אזוי גרויס ווייל כ'האב ענק געזאגט דא די שטאט וואס הייסט בית וגן. דא וואוינען מסתמא הונדערט פופציג צוויי הונדערט טויזנט משפחות צו נפשות, און כ'האב ענק שוין געזאגט ווען א פרוי חס ושלום פאלט אראפ און זי באקומט א קעסט, דא לייגט מען אויכעט רימאוועבל קעסט, מען טאר נאר נישט דרוקן אויפן פיס, אבער טאמער מען וויל גיין אין מקווה דערמיט קען מען גיין, און מען קען עס אראפ נעמען פאר מען גייט אראפ אין מקווה, אבער מען מוז האבן א טשעיר אדער א בעט וואס זאל דיך אראפטראגן, יעצט ווען מען האט עס געבויעט די מקווה דא אין בית וגן איז דא. נישט יעצט, מען האט צוגעבויעט עטליכע מאל, נישט די ערשטע מאל, און ווען מען האט עס געבויעט האט מען געבויעט אזוי ווי איך האב ענק שוין געזאגט, איך האב איינגעפירט דא מיט צוואַנציק יאר צוריק אז מען מוז בויען יעדע מקווה הענדיקעפט עקסעסיבל, און למעשה מען האט עס אזוי געבויעט, נאר מען האט נישט אריינגעלייגט די טשעיר מיט קלייניקייטן, עס דארף קאסטן נאך צען טויזענט דאלער, יענץ האט געקאסט מסתמא צען, פופצן, אפשר צוואנציג, און איך האב זיי צוגעזאגט אז איך וועל נישט פארגעסן פון דעם פלאץ. אה בית וגן, און איך וועל שאפן די צען אלפים בלי נדר, ש, מ'האט שוין געהערט אזאלכס, יעצט, איך קען דאך עס אבער יעצט נישט שאפן ווייל איך בין דאך דא נאך פארנומען, איז, כ'האב נאך דא נאך עפעס א מקווה מיט א דאך מיט א מעשה. כ'האב געוואלט זאגן, ווער ס'וויל געבן צושטייער, צו וויל באצאלן די גאנצע, איז קען עס געבן, נישט פאר מיר, איך דארף נישט, איך דארף נישט זאלסט זאגן אז מיין ריעל עסטעיט איז ענקער געלט, ס'איז דא דא א איד וואס ער איז אן ערנסטער רב, ער איז א ראש ישיבה, ער האט געמאכט א ספר אויף מקוואות אויכעט, ער איז א תלמיד חכם מופלג, ער איז א רב פון א בית מדרש, רחוב הגר"א, און ער ער האט מיך געבעטן איך זאל אים עס העלפן צו ערלעדיגן און איך האב אים צוגעזאגט, סאו ווער ס'וויל קען אים געבן גראד אלע תרומות, ווער ס'וויל וויסן וויאזוי עס צו שיקן צו וויל האבן זיין קאנטעקט אינפארמעישן קען איך אים געבן. ער הייסט הרב ראטענבערג און אז איינער איז אינטרעסירט זאל ער מיר אריינשיקן אדער אויף וואטסאפ אדער ער קען מיך קאלן און כ'וועל געבן אלע אינפארמעישן פרעטעינינג צו דעם רב און איז למצוה גדולה יחשב גלייבטס מיר א אידישע טאכטער זאל נישט קענען גיין צוויי דריי חדשים אין די מקווה ווייל זי האט א צובראכענע פיס דאס איז רידיקולעס. וויאזוי ס'איז געשען אז די מועצה האט דא נישט גענוג קיין געלט איז מסתם ווייל זיי האבן געבויעט יעצט נאך א מקווה זיי האלטן אין איין צובויען ס'איז דאך קיין עין הרע א גאנצע שטאט סאו ווער ס'איז אינטערעסירט זאל מיך קאלן און איך וועל אים קאנעקטן צו דעם רב איך וועל מאכן זיכער אז איר עט רעדן מיטן רב נישט מיט נחום ראזענבערג ווייל איך דארף נישט ענקערע נדבות. איך הייב אן ברוך השם צו פילן א נחת רוח אין מיין ארבעט, כ'האב אייביג געזאגט אז יעדער זאל פארשרייבן פונקטליך ווער ס'האט אים מאלעסטעד, וואו מ'האט אים מאלעסטעד, אונז גיימער מאכן פון דעם א גרויסן בוק, וויאזוי זאגט מענדל דעם ישיבת משה זיען, ער גייט פארשרייבן זיין טאטנ'ס תורות אויף פארמעט, אזוי ווי א ספר תורה, און ער וועט עס ארויסנעמען ביי קריאת התורה מ'עט לייענען דערפון, איך האב אזא הנאה, אונז גיימער, מען גייט אנהייבן, דער חזר האט מאלעסטעט דארט, און יענער חזר האט מאלעסטעט דארט, דער האט געהאט א לאנגע בארד ביז צום בעלי באטן, יענער האט געהאט א קליינע גודי וואן סיסי בארד, אלעס גייט שטיין, איך גיי דאס נישט מער לאזן פארשווייגן, עניוועי, בקיצור, דער עולם האט אנגעהויבן, איך זאג דאך דרשות דא ביי די פרייע אויך, איך מיין נישט ביי די פרייע פרייע, ביי די מזרחי, מאדערן ארטאדאקס, קיצור ס'דא א מיידל, זי האט פארשריבן איר לייף היסטערי, וויאזוי מ'האט איר מאלעסטעט, א בן דוד, מיין. א קאזין,

דירעקטע פראבלעם איז אז מען לערנט נישט מיט די קינדער, די מיידעלע שרייט וויאזוי האב איך געדארפט וויסן ביי די צוועלף אז מען טאר נישט? כ'האב געוואוסט ס'איז נישט צניעות'דיג אדער וואטעווער, באט נישט אז דאס איז די גרעסטע עבירה און מען הרג'עט אוועק דאס קינד, איך האב הנאה עס איז ארויסגעקומען, פארשטייסט פארוואס? ווייל דער בן דוד ווער ס'האט איר מאלעסטעט און גערעיפט און געשפילט זיך מיט איר פינף יאר, דער בן דוד איז גאר א משפחה מיטן רב. האט דער רב געזאגט כלפי שמיא, ביסטו געדעקט, ער איז אזא בהמה ווי דער סקולענער רבי. איך זאג אים, איינער האט מאלעסטעט א יונגל געברענגט ביי דיר אין מקווה, זאגט ער, ברענג אים שוין אהער און איך וועל אים זאגן וועלכע קאפיטל תהילים צו זאגן אז ער זאל תשובה טון. זאג איך, רבי, ביסטו אוט אוו יור קאטן פיקן מיינד? איך וויל אז ער זאל תשובה טון, איך וויל ער זאל זינדיגן וויפיל ס'גייט אריין, אבער אין תפיסה זאל ער גיין. און די מיידעלע וויינט זיך נעבעך אויס אויף אירע יונגע יארן. און מען איז געגאנגען צום רב, האט דער רב געזאגט, דער רב געזאגט ביסט געדעקט כלפי שמיא, דאס מיידעלע איז מעסד אפ פאר די רעסט אוו הער לייף, זי וויל נישט זיין געדעקט כלפי שמיא, זי וויל זיין געדעקט אז ס'זאל נישט געשעהן מער, נאכדעם איז מען געגאנגען צו די משטרה, נו פארשטייט זיך אז דער רב איז א משפחה מיט איר בן דוד, פארשטייט זיך אליין ווי זי איז אנגעקומען ביז יעצט. אבער ניין ניין ניין ניין, היינט איז אנדערש, מען האט ארויסגענומען איר תיק, זי האט געטענה'ט אז וועגן דעם גלייבט מען איר נישט ווייל זי האט נישט קיין בלעק ענד בלו מארקס, ניין ניין היינט איז שוין נישט דא די בלעק ענד בלו מארקס, ניין ניין ניין ניין ניין, היינט גלייבט מען איר און מען גייט יענעם אויפפיקן, און דאס איז וואס יעדעס מיידעלע דארף טון, דאונט בי עמבערעסד, איט העפענס, דו דארפסט דיך שלאגן א גאנץ לעבן מיט דעם געדאנק, קאם אוט וויט איט, עט ליעסט וועסטו טון א טובה פאר דיינע פרענדס. ווען דו פארסט מיטן באס זעהט מען אייביג זאלסט נישט דורך פארן די רעד לייט וואס דער באס צינדט אן ביקאוס די טשיילד דעט יו מייט היט געס וואט איט מייט בי יור אוון טשיילד די זעלבע דא אויכעט די טשיילד דעט יו מייט סעיוו מייט בי יור טשילדרען סא יעדער דארף אנהייבן צו רעדן מען רעדט שוין כ'האב שוין געמאכט הו מאלעסטעד מי ס'קומען ארויף מענטשן ס'איז גוט אונז גיימיר עס נישט פארשווייגן אונז גיימיר דאס נישט לאזן אז ס'זאל אזוי דורך גיין מ'טוהן וואס מ'קען אמאל האבן זיי מער געלט און זיי האבן מער כח ביי די פאליס, אקעי, ווישט מען זיך אפ די נאז פון איין קעיס, אבער די אנדערע קעיסעס זיצן רואיג, נישט יעדער קען זיך ערלויבן אזא מין פרייז ווי ברוך מרדכי, איך הער זאגן אז יעצט איז דא א מעשה פון אזא זאך אין לאס אנדזשעלעס. וואס איינער כאפט אן בחורים און טראגט זיי אריין צו זיך אין שטוב, ער איז איינער פון די גרעסטע אידישע מיליאנערן דארט, און איך הער ער האט שוין באצאלט איינעם א מיליאן דאלער אויך. ס'אלץ אנקאנפירמד. נו, אז איינער האט געלט צו באצאלן פאר א שטופ א מיליאן דאלער. וואס קען איך אים טוהן? נאר משוגע דער בחור וואס ער לאזט זיך, ווייל נאכדעם בלייבט ער א פגוע, א מיליאן. דאלער וועט אים גארנישט העלפן, וועט אים נישט געזונט מאכן. טאר דאס נישט צולאזן. ס'ווערט א מאוומענט דא אין די אלע סקולס, איך בין געווען דא אין בית וגן איז דא זיבן הונדערט תלמידות, ס'איז דא דא תלמידים מיט תלמידות, ס'איז דא, נישט אויסגעמישט חלילה, און ס'איז דא דא איבעראל ווי איך פאר ארום, איך זאג אייביג איך האב איך האב א וואן טרעק מיינד. יעדער זאל פארשרייבן שמו ושם אמו פונעם נואף, ווייל עווענטשעלי גייען מיר אונז לייגן שווארצע פעינט אויף אלע חזירים אויך. כ'האב געוואלט זאגן, איך לייג אויך ארויף פון איינעם חיים ראזענבערג האט גארנישט צו טון מיט מיר, ער איז א איידעם ביי ר' יצחק קאשירער און ער איז א פראפעסער און ער שלאגט זיך פאר אידישן אידנס רייט, דזשואיש אידן זאלן האבן א רייט.

כ'האב געוואלט זאגן דער עם חכם ונבון, דער קלוגער פאלק, אידן הייסן א קלוג פאלק, זאלכע בהמות, נישט דא זייער גלייכן. דער תניא איז יעצט געווען די יארצייט, שרייבט אין א בריוו וואס דארפט עטס קומען צו מיר, עטס קענטס זיך כאפן די תהילים און דער אייבערשטער איז דאך אזוי נאנט פונקט ווי איך בין, נאך אסאך נענטער, קענסט צוקומען ווען דו ווילסט, מען ברענגט אן פיר פינף וואכן צייט צו פארן און פיר פינף וואכן צייט צוריק צו קומען, וואס איך האלט האב איך דאך געמאכט דעם ליקוטי אמרים, דעם ספר התניא.

דער ליובאוויטשער רבי וואס איז יעצט אוועק, ער איז געווען דער וואס האט אונז געזאגט, וואס ברויכט עטס א רעבן? האט עטס א פראבלעם מיט ביזנעס, גייט צו א גוטן לויער אדער צו דריי ביזנעסלייט, האט עטס א פראבלעם מיט געזונט, גייט צו דריי דאקטוירים, צו וואס דארף מען א רעבן שרייט ער, שטייסט וואס דא טוט זיך? און מענדעלע, ר' משה'לעס גייט נאך שרייבן זיין טאטנ'ס.

ער האט נישט געכאפט אז יעדע זייף שמעקט, און און דוב איז אויך דא וואס ס'שמעקט נישט, דאס איז די ווייסע, מ'זאל נישט נוצן בערן זייף, און אונז האב מיר זיך אריין אז דער מענטש האט געזען אין הימל, און מ'האט אים געקענט פרעגן אויף די שווערסטע אפאראציעס צו מאכן צו יא צו ניין צו כדומה, אזוי זעהן מיר היינט אויס, איז די רעבעס וואס זיי קומען שוין ארויס מיטן אמת, דאס איז שוין א האלבע צרה, אבער די וואס זיי בלאפן נאך ארום, דאס איז די גרעסטע פראבלעם.

דאונט טראסט הים עניטינג, ער איז נאר לאקי אז ער איז געווען זיין טאטענס א זון און ער האט געקענט ארויסווארפן די גאנצע משפחה ער זאל בלייבן די רעבע. די שרה שארמאשער האט אמאל געזאגט פארן רעבן אז זי וויל זיך גט'ן פון איר מאן ווייל זי וויל אז די רעבע זאל זיין מסדר קידושין האט די רעבע געזאגט ניין בשום אופן נישט פרעגט זי דעם רעבן פארוואס האט ער געזאגט ווייל ס'קען זיין דיין מאן וועט דיך נישט צוריק נעמען ווייל ס'איז דא א דזשאוק פארוואס דרייווער לייסענס

פארוואס זאג איך עס? ווייל איך זעה אזאלעכע שיינע מצוה טאנצן, מינים ממינים שונים, ס'איז ממש א פלעזשער צו קוקן דערויף, רחמנא ליצלן, ס'איז אן איסור לא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אבער נעבעך, דאס אויג ציט דערצו, איך הייב אן אסאך מאל צו טראכטן ווי מיסט אוט אלל די פאן, אפשר זאל מען אונז מאכן יעצט נאכאמאל א חתונה מיט אונזערע ווייבער און מאכן אזא מצוה טאנץ, איט וואוד בי לאוולי, ס'איז אנבעליוועבל. יעצט קען מען נישט נעמען קיין טשענס ווייל קען זיין די פרוי וועט דיך נישט צוריק נעמען און זי וויל שוין אזוי אויך פטור ווערן אבער ס'איז ממש איטס אנבעליוועבל ס'איז געווען א איד ער איז געווען א גרויסער בעל מוסר ער פלעגט אלץ זאגן אז ווען איך בין געווען יונג האט מען געזאגט מ'דארף אפגעבן כבוד פאר אלטע אידן בין איך געווארן אן אלטער איד זאגט מען מ'דארף אפגעבן כבוד פאר די יונגע היינט איז א נייע וועלט. זיצט ער און ער טראכט, ער האט געהייסן ר' אלחנן הערצמאן. זאגט ער, איך זיץ און איך טראכט, ווען האט מען מיר אפגעגעבן כבוד? אין די יונגע יארן האט מען געזאגט איך זאל אפגעבן כבוד פאר די אלטע, אין די אלטע יארן זאגט מען איך דארף גאר אפגעבן כבוד פאר די יונגע. פארשטייסט? בקיצור, היינט איז א זמן וואס די יוגנט מאכט א לעבן. ווען אונז זעמיר געווען יונג האט מען אונז געזאגט, מען דארף זיין אפגעהיטן, דער אייבערשטער פארלאנגט עס, מען האט מיט אונז געלערנט אביסל מוסר, מען האט נאך געזען דעם אלטן דור, ס'געווען ממש א נחת נאך געווען אויף וועם ארויפצוקוקן, מען דארף נישט זיין קיין רבי מפורסם, איך געדענק ווען איך פלעג דאווענען אין סאטמאר קבלת שבת, מיין טאטע איז אלץ געגאנגען און אונז מיטגענומען, פון די שענסטע זאכן וואס כ'האב ליב געהאט צו זעהן אין גאנצן סאטמארע בית מדרש, די אלטע בית מדרש נעבן מענטשן. פון די שענסטע זאכן וואס כ'האב ליב געהאט צו זעהן איז געווען, ס'איז געווען א מלמד האט געהייסן ר' מיילעך הגדול, ר' מיילעך לאנדא, ער איז געווען אין די זעלבע ישיבה ווי מיין טאטע אינדערהיים, איך געדענק נישט וועלכע ישיבה דאס איז געווען, נישט אין די ווישוועס אין אן אנדערע ישיבה, עניוועי, ווען דער איד האט געטאנצט לכה דודי און בואי בשלום, דאס איז געווען די קריעם אוו די קראפ, דאס האט מיר געמאכט א שבת, איך בין א יונג אינגעלע, איט מעיד מיי שבת, איך האב געזען א איד ברענט אויפן שבת, ער שאקלט זיך, ער טאנצט, געדענקט עטץ ר' מיילעך הגדול, שטייסט? און דאס בלייבט אלץ אין זכרון פאר א קינד. היינט האבן נישט די קינדער וואס צו זען, מען פארקויפט זיי גארנישט, מען זאגט זיי גארנישט, מען מאנט פון זיי גארנישט, אין בעסט קעיס סינעריאו מאנט דער מלמד זייער פיפיק ער זאל עס קענען אויסלעקן און אויסרייבן, דעטס אלל. ס'איז אזא גרויל, ס'איז נישט צום גלייבן די גרוילישקייט וואס איז געווארן היינט פון כלל ישראל, ווען שיקט מען ארום די אלע, איך האב אליינס ארום געשיקט פינף,

דו קענסט דו קענסט איבערגעבן די מעסעדזש אן נוצן די ווערטער, ס'איז איין זאך, און צווייטענס האסטו לעצטענס ארויף געלייגט עפעס א מענטש קאץ פון גיבערס, האסט געזאגט עטליכע מאל, אסאך מאל, אז דו האסט נאר צו טון מיט העלפן קינדער און אפצוהיטן קינדער, און ווען ס'קומט אנדערע זאכן, מענטשן וואס טון, מענטשן וואס עלטערע מענטשן וואס טוהן און האט גארנישט מיט קינדער איז נישט דיין ביזנעס און מישסט זיך נישט אריין און פארוואס האט ביסטו שופך דמים פאר דעם מענטש דו קענסט אים דו ווייסט וואס גייט אים איבער איך קען נישט דעם מענטש פערזענליך אבער אפשר האט ער נישט קיין שלום בית אפשר זיין ווייב געבט אים נישט וואס ער דארף האבן. און מען קען נישט דן זיין, נישט אז איך זאג איך קען נישט קיין שום געבן ער זאל טון אזא זאך, עס איז איליגעל וואס ער האט געטון, אבער האסטו זאגסט דא זאגסטו דו טשעפעסט נישט קיין מענטשן וואס האט נישט צו טון מיט קינדער, און דא נעמסטו א מענטש לייגסט זיין טעלעפאן נומער, זיין אדרעס, מיט זיין לייסענס פלעיט, וואס ווילסטו פון א מענטש, דאס איז ממש דו הרג'עסט א מענטש, הרג'עסט אים, זיין משפחה, זיין קינדער, און דא האסטו אזויפיל טענות, מ'האט דיך געטשעפעט, מ'האט זיך פוגע געווען אין דיך, מ'האט דיך נישט געפרעגט, מ'האט זיך נישט שואל עצה געווען אין דיך פארדעם, וואס און ווי און ווען, און דא נעמסטו א מענטש, הערסט א זאך, זעסט א זאך אויפן קאמפיוטער, אויף די אינטערנעט, און דו לייגסט אים ארויף מיט. מיט זיין טעלעפאן נומער אדרעס און אלעמען דו ביסט ממש דו דו גיסט אים בלוט ווען דו ווייסט וואס גייט איבער דעם מענטש און ס'איז נישט דיין ביזנעס דו זאגסט ס'איז נישט דיין ביז ס'האט נישט צו טון מיט קינדער סאו לאז אים אפ איך מיין וואס וואס ווילסטו פון דעם מענטש? יעצט אז דו האסט גענדיגט וועל איך דיר זאגן, געווענטליך ווען איך לייג איינעם ארויף אויף אזא זאך קודם כל זאגסטו וואס איך וויל פון זיינע קינדער, איך האב געמיינט ער איז א בחור, כ'האב נישט געגלייבט ער האט שוין חתונה געהאט, ווייל אויב נישט וואס לויפסטו נאך שיקסעס, כ'האב געהאלטן ער איז א בחור, ס'האט זיך אויסגעוויזן אז ער האט א ווייב ער האט קינדער, נו איך האב דאך דאס נישט געוויסט, ווער האט דאס בעסטע געוויסט אז ער האט א ווייב מיט קינדער? ער! שטייט ויספר המן את כבוד עשרו ואת רוב בניו, פרעגט די וועלט א קשיא וואס טייטש ער דערציילט את רוב עשרו ואת רוב בניו, האט זי דען נישט געוויסט וויפיל קינדער זיי האבן? דער תירוץ איז נעבעך הי טשידעד און שי טשידעד. סא איך האב דאך נישט געדארפט וויסן אז ער האט קינדער, ווער האט דאס מערסטע געוויסט אז ער האט קינדער? ער. נישט וואר? סא פארוואס האט ער געהאלטן אז ער מעג דאס טון? ער האט נישט פארשטאנען אז אויב מ'וועט אים כאפן וועט ער זיין אומגליקלעך אויף אייביג ער מיט זיין האב און האב בקרב ארץ עד סוף כל הדורות? און טאמער האט ער דאס נישט אויסגעפיגערט אט יעצט האט ער עס שוין אויסגעפיגערט. און נאכדעם איך לייג עס ארויף וועגן אפאר זאכן, קודם איך וויל זיין ווייב זאל זיך וואטשן, כ'האב ארויפגעלייגט די וואך אז פאריגע וואך האט מיך אפגעקאלט א סייקייטריסט אין ארץ ישראל ער הערט מיך אויס ער האט געזאגט אז דאס וואס איר האט געזאגט אז די משפחה פון דעם פון אומאן וואס ער איז געשטארבן פלוצלינג זאלן זיך גיין באקוקן צו זיי האבן נישט STD האט ער מיר יענער מיך אפגעקאלט ער איז א לייסענסד סייקייטריסט דא אין לאנד ער האט געזאגט דעט וואס די בעסט עדווייס דעט יו קאוד האוו גיווען דעם פרעג איך אים וויי יו נאו אז ער איז ארומגעלאפן זאגט ער נאו באט ווי האוו טו ליוו אין ריאליטי זיין ווייב דארף דאס וויסן. קודם שי שוד סטרעטן הער סעלף אוט איף שי איז דואינג סאמטינג ראנג, און נאכדעם דארפן די קינדער עס וויסן זאלן אים אפהיטן, זאלן אים זאגן אנטשולדיגט טאטי די די ברענגסט דאך שאנדע אויף אונז. ס'איז געווען דא א שוחט, בריף, ער פלעגט ארום לויפן, מ'האט אים געכאפט אין דעלענסי קארנער באוערי פירע פארטאגס זיך חזקאל שמש איז אים געפארן כאפן. ער איז צוריק געקומען, חזקאל האט עס נישט אויסגעהאלטן, איך געדענק אין שול, כ'האב געמיינט איך וועל טרעפן דארטן, ער האט געזאגט א נאמען פון איינער וואס איז נעבעך נישט געווען צו א ערליכער, געווען א קאליעקע, זאגט ער דערווייל האב איך געטראפן בריף, בריף האב איך געטראפן, דעם שוחט, ער האט עס נישט אויסגעהאלטן, איז די קינדער האבן געפרעגט דעם טאטן, טאטע ביסט משוגע? כ'מיין דיינע יארן ביסטו א שוחט, כ'מיין טוסט אזאלעכע זאכן, האט ער געזאגט קינדערלעך טייערע פאר צען דאללער וואס איך ווייס דארט אין דעלענסי קארנער באורי טרעף איך דארט א שיין שיקסעלע, דארף איך נישט אויפוועקן די מאמען אינמיטן די נאכט לאז איך זי זאל זיך אויסשלאפן, נו נו ווען זי איז דאס געוואויר געווארן האט זי אים געגעבן אן אויסגעשלאפעכטס, איז דאס איז זייער וויכטיג אז מען זאל וויסן, יו העוו טו נאו הו יו ליווינג וויט. און נאכדעם איז עס וויכטיג אזוי ווי שטייט אין חומש, טאמער איינער האט געהארגעט אן אנדערען איז וואס טוט מען? מען הארגעט אים, איך מיין וואס האט דער אייבישטער געקלערט אז דאס הארגענען דעם וואס האט געהארגעט דעם מענטש עט שוין יענער אויפשטיין תחיית המתים? כ'מיין וואסערע מין אינדזשאסטעס חס ושלום איז דאס? אזוי זעט עס חלילה אויס. זאגט דער אייבערשטער, ניין, איך וועל דיר זאגן פארוואס, למען ישמעו ויראו ולא יזידון, ס'איז דא פאר די וואס זענען איבערגעבליבן, ס'איז דא פאר די מענטשן וואס זיי לעבן אויף די וועלט און וואס זיי וועלן לעבן, אז ס'זאל זיין דזשאסטעס, מלך במשפט יעמיד ארץ, יענער וועט נישט אויפשטיין, יענער איז שוין פארפאלן, ער איז שוין געשטארבן, אבער די אנדערע מענטשן זאלן זיך פון דעם אפלערנען און זיי זאלן דאס נישט טון, און אויב מען גייט עס דורך קאלטבלוטיג איז עס א ביטער אומגליק. סאו ווילסטו יעצט אז מ'זאל יענעם נישט ארויף לייגן ווייל מ'באליידיגט אים? דו ווייסט וויפיל מענטשן הערן אויף אריינצוגיין? מיר האבן געזאגט צענדליגע אינגעלייט ווי דאונט גאו אוט ענימאר ביקאז ס'איז דא די סעל פאונס, כ'האב אמאל ארויפגעלייגט איינעם, כ'וויל נישט זאגן זיין נאמען, און כ'האב, ער איז א קלויזענבורגער, כ'האב אים ארויפגעלייגט ווי ער טאנצט דארטן מיט גוי'טעס און ער שטופט זיך אריין אין זיי, איז האבן אויך מענטשן געזאגט פארוואס לייגסטו אים ארויף ער איז אן אלטער מענטש. זאג איך פאר דעם לייג איך אים ארויף ווייל זיין ווייב זאל וויסן אז זי זאל אים וואטשן און די קינדער זאלן אים וואטשן, סאו ווען די הייבסט שוין אן, די גייסט מיר שוין אריין ווי מען זאגט אין פיפיק אריין, דעיס זאל איך נישט זאגן, דאס ווארט בולשיט זאל איך נישט זאגן, דו ביסט נישט געמאכט פאר מיר, דו ביסט נישט מיין קלייענטעל, ווייל דעיס האב איך באקומען די ערשטע דריי פיר יאר טעלעפאן קאלס, איך זאל נישט זאגן א מחילה, איך זאל נישט זאגן א קלעטערעס, איך זאל נישט זאגן קיין וועדזשיינע, איך זאל נישט זאגן א פיפיק, די אלע זאכן האבן זיי געוואלט איך זאל נישט זאגן. נאר וואס זאל איך יא זאגן, יקום פירקא משמיא, און ווער ס'וועט פארשטיין וועט פארשטיין. דאס איז א אנדערע האטליין, ס'איז געשטעלט אז יעדעס יונגל פון חדר זאל וויסן מ'טאר אים נישט אנרירן, און יעדעס מיידל זאל וויסן מ'טאר אים נישט אנרירן. ס'איז דא א מיידל פון צוועלף יאר, כ'האב זי ארויפגעלייגט די וואך, און זי וויינט זיך אויס, איך בין פון א פרומע שטוב האב איך נישט געלערנט גארנישט, און א בן דוד, דאס טייטש א קאזין, איז געקומען האט מיט איר געוואוינט פיר אדער פינף יאר, רחמנא ליצלן, זי האט געוויסט אז מ'טאר עס נישט טון, אבער. קיינער האט איר נישט געזאגט ליסען האו טו קליימב אוט אוו איט, און ווי מער מען רעדט, היינט קליימבט מען אלע אוט, איך באקום טעלעפאונס א גאנצן טאג דא פון ארץ ישראל נאכדערצו, מען האט אויסגעלערנט היינט אין אלע סקולס די מיידלעך, אויס שפיציגע שיך, אלעס אלעס וואס איך האב געלערנט, זיי הערן מיך אויס דא, מיר האט געזאגט איינער וואס ער פירט א בית יעקב א פרוי, זאלט וויסן, איך הער אייך אויס יעדע וואך, און איך געב איבער פאר די טיטשערס לויט זייערע פארשטענדענישן וואס זיי דארפן מסביר זיין פאר די קינדער, באט דער העז טו בי א פראנט ראנער. האבן זיי מיר געזאגט מ'האט אויסגעלערנט אלע מיידלעך אז דיינע שיך זענען שפיציג, אז איינער וויל דיך אנרירן דזשאסט שטופ אים אריין דעם שפיציגן שיך אין די באלס, אין די ביצים, אין די טעסטיקלס, מ'האט זיי אויסגעלערנט פייט פאר יור רייטס, א מיידעלע האט זיך געלאזט פינף יאר אומגליקליך געמאכט, און דאס וואלט שוין געווען איין חלק פונעם פראבלעם. זי איז נאך געגאנגען צום רב פון די שטאט, און יענער איז געווען א משפחה מיטן רב פון די שטאט, האט ער געזאגט, דער אייבערשטער, בייבערשטער, ייבערשטער, האט אויף דיר נישט ברוגז זיין, ווייל ביי דיר איז עס געווען א אונס. זי איז נישט געקומען פאר דעם, זי איז געקומען פאר העלפ, זי דארף האבן מענטל העלפ, און זי דארף זען מען זאל נעמען נקמה אין יענעם, און יענער זאל זיך נישט דרייען ווייטער אין די גאס. מענדל פאקס, דער רב דארטן פון רמות, מען האט גערעיפט א מיידל פון זיבן יאר, זיין גבאי עפעס אן אלטער בחור, איז געגאנגען דארטן, די מאמע זי האט זיך באקלאגט, זי האט אים געהאט אויפגעכאפט אויף א ווידיאו האט ער איר געזאגט איך וויל נישט הערן איך בין די טאטע וואס הייסט דו ווילסט נישט הערן דו דר'ערדליגער וואס דו ביסט הער זיך אויס מענדל פאקס ווען מען זאל טוהן דאס פאר דיין טאכטער וואלט ער געפאלן פארוואס איז יענעמס קינד ווייניגער ווייל דו לעבסט אויף קהל'ס חשבון און דו האסט א ועד אז מען טאר נישט רעדן שלעכטס די לשון הרע די גאנצע פארדרייטע מסכת בין אדם לחבירו דאס איז אויך בין אדם לחבירו ס'איז נישט בין אדם למקום ס'איז מער בין אדם לחבירו ווי בין אדם למקום. פארשטייסט? וועגן דעם מוז מען ארויסקומען ווער די רבנים זענען, זענען נישט סתם ליגנערס, זענען נישט סתם גנבים, זענען נישט סתם זיי פרעסן אויף אונזער געלט, זיי זויפן אונזער בלוט, יעצט האט מיר איינער פארציילט אין מאנטריאל, די דריי חשוב'סטע רבנים, וואזנער, דארטן מיט דער דזשיבאוער שייגעץ, מיט עפעס א דריטן רב, ס'איז געווען א, איינער האט געהאט א דין תורה, געארבעט פאר די עם קעי, ער האט געהאט א דין תורה, ווייסט וואס איז געווען דער סוף? זיי האבן אים אויסגעזויגט מיט גרויס געלט, נאכדעם פרעגן זיי יענעם, יענער הייסט מיסטער קאוק, פרעגן זיי אים ווי האסטו אזא נאמען קאוק, רופט זיך אן איינער פון די רבנים, ווייסט ווער דאס איז? דאס איז דער גרעסטער מיליאנער אין מאנטריאל, ער געבט צדקות איבעראל, ער האט אויסגעהאלטן דעם סקווערע כולל יארן, ווייסט וואס איז געווען דער סוף? הע הע, מען האט קיינמאל נישט ארויסגעגעבן מער קיין פסק דין, ווייל קעגן דעם קאוק ווילן זיי נישט, און קעגן יענעם ווילן זיי נישט. ווייל, פארשטייסט וואס דא טוט זיך? דער קאוק איז געקומען אויף די צייט פון דעם מענטש וואס ער איז געווען א רב, מען האט אים געפייערט פאר גארנישט. שטייסט וואס דא גייט פאר? דרעקעס! ס'איז נישט דא א נאמען פאר זיי! איך זאג דיר נאכאמאל, דו ביסט גערעכט, מען טאר נישט זאגן פאר זיי בול שיט, ווייל בול שיט איז מער ווערד ווי א רב. איך וועל דיר מסביר זיין פארוואס אויך. ווייסט וואס בול שיט הייסט? ס'מיינט צואה פון א בול, פון א גרויסן שטיר. דאס איז ווערד אז מען קען מאכן דערפון פערטילעזעישן און ס'עט וואקסן גוטע זאכן, דער בול שיט איז מער ווערד ווי יעדער רב היינט אין די גאס, סאו איך האף כ'האב דיר יעצט געענפערט און כ'וויל נישט נאכאמאל אריינגיין אין דעם אין דעם קריזיס, ווייל ס'איז נישט פאר מיר און ס'איז נישט פאר דיר, טאמער ס'געפעלט דיר נישט מיין שפראך יו אר אלל וועלקאם טו הענג אפ. כ'האב קיינעם נישט געצווינגען, דאס האב איך דאך געטענה'ט די גאנצע צייט, די רבנים זאגן ער פירט אראפ די גאנצע יוגענט, ס'איז דא אזאלכע טעלעפאונס וואס מ'קען אויסהערן די גרעסטע מינים און נבלות, גיי שלאג דיך מיט זיי, נאר פאר זיי האסטו מורא? האסט געמיינט נחום רויז מ'קען געבן א שטויס און ער וועט פליען? נא נא נא נא, איך בין א משלחת וחוזרת, יעדער רב וואס טוט אפפייגערן וועל איך אים געבן א הספד בלי נדר. נאט פינישד וויט דעם, זיי זאגן כ'האב דעם קאשוי רב אזוי פארשעמט ס'דא תלמידים וואס האבן געהאלטן ער איז געווען ממש גאט אליינס, זענען געוואויר געווארן ער איז געווען א דרערדליגער ווי יעדער חיה, דעטס איט, דעטס גאנע העפען. שוין, יעצט לאמיר גיין ווייטער. יעצט לאמיך צוריק גיין צו דעם יונגערמאנס קאמפלעינס. די ערשטע זאך ער קאמפלעינט אז איך זאל נישט זאגן דאס ווארט בול שיט. די צווייטע זאך, פארוואס כ'האב ארויפגעלייגט קאץ. יעצט לאמיר רעדן אזוי, דער קאץ איז דאך א כהן. א כהן טאר דאך נישט וואוינען מיט א גוי'טע, אפילו ווען זי איז זיך מגייר טאר ער נישט וואוינען מיט איר, האט א עקסטערן איסור, אויף דעם באדערט דיך גארנישט, דאס אינטערעסירט דיך נישט, דיר נאר א פראבלעם אז איך האב אים ארויפגעלייגט אויפן האטליין, איך הער דיין פראבלעם, איך הער דיך זייער קלאר. יעצט ווייטער וויל איך דיר מסביר זיין פארוואס איך טו די אלע זאכן. פאר איך האב גערעדט פון דעם און פון יענעם איז געווען א הפקר וועלט, ממש א הפקר וועלט איז געווען, און היינט זאגן מיר זייער אסאך זיי האבן אויפגעהערט צו גיין מיט זונות, מיר האבן געזאגט יונגעלייט איך האב אויפגעהערט צו גיין מיט זונות, פרעג איך פארוואס, זאגט ער ווייל איך האב מורא פאר דיין האטליין, איך האב נישט מורא פארן אייבערשטן, דער אייבערשטער איז געווען פאר דיין האטליין, איך האב נישט קיין מורא געהאט, איך בין ליידער פארזינקען אין תאוות רעות איך האב שוין נישט קיין מורא, אבער פאר דיין האטליין האב איך מורא, ס'איז דא היינט די סמארטפאונס און נחום ראזענבערג'ס האטליין. מען קען נישט זינדיגן טו געט עוועי וויט איט, איז במילא איך פארשטיי נישט וואס דיין פראבלעם איז, איך רעד יא דערפון איך רעד נישט דערפון, כ'מיין יענער איז דיינס א שוואגער צו דיינס א קאזין, וואס גייסטו מיך באפאלן אז איך רעד דערפון, איך רעד דערפון ווייל איך האלט אז ס'העלפט, און אז איך זע אז דו הייבסט שוין אן אז יעצט טאר איך שוין נישט, קודם האב איך נאר נישט געטארט רעדן בול שיט, און איך האב מסביר געווען איך האב עס געזאגט ווייל מען האט אונז אזאלכע ליגנטס פארקויפט, ס'האט אפילו נישט קיין נאמען, דער חזון איש האט קיינמאל נישט געקענט דעם סאטמאר רב. אין דער היים זיכער נישט, און ער איז געווען אן ערליכער איד מיום היוולדו, גייען איינרעדן פאר א גאנצע ישיבה בחורים אז דאס וואס די חזון איש טוט אן תפילין איז ווייל סאטמאר רב. דאס איז אזא מין דיסגרעיס אז מען דארף דערפאר טרעפן א נאמען. דאס ווארט בולשיט איז אפילו צו איידל פאר דעם. און נאכדעם אז דו הייבסט שוין אן, פארשטייסט שוין נישט פארוואס איך לייג יענעם ארויף, יענער האט נישט געטאטשט קיין קינדער, דאס ווייזט אז מארגן גייסטו מיר זאגן איך זאל צושפארן דעם האטליין. וואס איז סתם ניבול פה? איז לאמיר מאכן א סטאפ יעצט. כ'האב דיך אין דער ערד האועווער יו אר, און אויב איך פארליר מיין פנים ביי דיר דען יו קען הענג אפ. ס'איז דא גענוג ליסנערס ברוך השם, און ס'איז דא וויכטיגע מעסעדזשעס, און דאס אליינס מיט דעם קאץ איז אויך געווען א וויכטיגער מעסעדזש, ווייל ער איז מיין פירסט קאזין'ס א מחותן, און דאס ווייב האט אים אהער גענומען, און דעם אן יו אל ווימען. וויי דאנט יו טשעק אוט יור האזבענדס ביפאר איט קאמס אוט אין די סטריט, מעיבי יו דידנט גיוו אים וואט הי נידעד, אר מעיבי דערס אדער מענטל פראבלעמס אינוואלווד. אז ווארטן ער זאל ארויפגיין אויף מיין ליסט און אים אהער נעמען, און איך הער ער האט זייער וואוילע קינדער אויכעט, דאס האט נישט צו טוהן איינס מיטן אנדערן, ס'איז דא אסאך מאל א משוגענער האט נארמאלע קינדער, ס'איז אין די דזשינס, די גרענד פערענטס, ניין איך זאג סתם יעצט סארקעסטיקלי, איך האלט אז אזוי ווי ס'איז דא אבות על בנים, זייער א גוטע זאך, איך האלט מען דארף מאכן אזוי ווי אבות על בנים דארף מען מאכן פאר מעריד קאפלס, ס'איז געווען אמאל אזא קלאב טען טען איך געדענק שוין איך ווייס נישט צו ס'איז נאך היינט עקזיסטירט נאך ס'איז געווען זייער שיין וואט איט דיד איז אז דו האסט דיך אראפגעזעצט מיט דיין ווייב צען מינוט א טאג נישט מער און פרעגן האו עווריטינג איז און דעמאלטס איז די צייט מען זאל איינער אויפן אנדערן ארויסגעבן די אינערליכע געפילן ענד וואטעווער ס'באדערט דיך און זיי זאגן מענטשן וואס האבן געדזשוינט די קלאב האבן געלעבט ממש אזוי ווי ברודער און שוועסטער אנבעליוועבל. כ'פלעג אסאך ליינען פון זיי, און איך פלעג אסאך מאל גיין צו זייערע איווענטס אויכעט, ווייל איך האב עס גענוצט פאר אונזער עולם, איך האב דאך געהאט א ישיבה פאר חתנים מיט יונגעלייט, און וואטעווער די באטאם ליין פון די גאנצע ארגענעזעישאן וואז, דעט יו מאסט וואדער יור פלענט, האסטו א שיינעם פלענט, ס'איז געקויפט, וואסער עס נישט דריי וואכן איז עס טויט, ליבשאפט צווישן א מאן און א פרוי מוז זיין געוואסערט יעדן טאג, צען מינוט נישט מער, וואס איז קאלד טען טען. צען מינוט זאגט מען זיך אראפ אלעס איינער דעם אנדערן וואס ס'באדערט מיך, און די אנדערע צען מינוט מאכט מען נייע קאמיט, און די אנדערע פינף מינוט וואס פינף מינוט פאר דעם און פינף מינוט פאר דעם, פינף מינוט פארן סור מרע און פינף מינוט פארן ועשה טוב, און איך האלט אז ס'איז זייער א גוטע זאך. און וועגן דעם זאל קיין שום פרוי נישט ווארטן נאכדעם ווען דער מאן גייט צו א זונה און עט ארויפקומען אויף נחום ראזענבערג'ס האטליין, ווייל דעמאלטס עסטו שוין ליידן גרויסע בזיונות דו און דיינע קינדער, טריי טו דו אלל דיס ביפאר. דורך א האלב יאר, א יאר, האסט אפילו נישט געזאגט העלאו פאר דיין ווייב, האסט געשערט אמאל א טעקסי צו א חתונה אינאיינעם, פרעג זי האו איז יור לייף, האו איז אווער לייף טוגעדער, האו איז די לאוו ביטווין אס, איז איט גראואינג, איז איט פאללינג, איז איט סטראנג, איז איט וויק, און ממילא העסטו קענען ראטעווען דיין מאן און מ'עט קענען ראטעווען די פרוי, ס'איז אנבעליוועבל, האב איך פארציילט פאריגע וואך, א רעביש קינד פון. קענעדע, פון מאנטריאל, געבויט דארט עפעס א נייעם ישוב לעבן מאנטריאל, קומט א אינגערמאן אהיים פון שטוב, א רעביש קינד, ער ווייסט פון גארנישט פון קיין צרות, טרעפט ער אן אלטן איד א מזרחי פון זעכציג יאר מיט זיין ווייב אין בעט, און זי האט נאך געקאלט די פאליס אויף אים, ווייל ער, ער, ער, דער יונגערמאן, האט אנגעמאכט דעם אלטן זעכציג יעריגן, האט דאס ווייב געקאלט די פאליס אז מען שלאגט איר בויפרענד, דעט מינס אז ס'איז געווען אסאך לאו, איי בעט? לאט אוו לאו אין דעט האוז, סאו טריי מיר נישט צו זאגן קיין מוסר, ווייל פון ווי דו גייסט קום איך שוין לאנג. כ'האב געהאט א גרויסע ישיבה, כ'האב געטון אסאך אין שלום בית, נאכ'ן כ'בין אריין אין די מקווה'ס האב איך עס געמוזט אויפגעבן ווייל מ'קען דאך נישט אלעס פירן, כ'האב פארגעלערנט הלכות נידה, איך האב שיעורים אויף הלכות נידה אויכעט, כ'על ענק געבן דעם נאמבער עטס קענטס ארויפגיין דערויף, אבער כ'וויל ענק זאגן איין זאך, איך גיי יעצט געבן צוויי שיעורים, איינס א כללית'דיגן שיעור און איינס מער באריכות, די אריכות'דיגע עט זיין מסתם די אנדערע וואך, כ'וויל געבן קודם די כללית'דיגן שיעור. א גוטן און א פרייליכן שבת.